א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס. כ'האב געוואלט זאגן די וואך גייט פרשת פנחס, פנחס איז זייער זייער א יסודות'דיגע סדרה, פארוואס איז עס אזוי יסודות'דיג? ווייל מען האט גענומען דעם זמרי בן סלי און מען האט אים געהארגעט און דער אייבישטער האט אים געשיקט הנני נותן לו את בריתי שלום, דער אייבישטער האט הנאה געהאט, ער האט געוואלט מען זאל אים הארגענען, כאטשיג ווען איינער איז א בועל ארמית מיינט מען ס'איז נישט אזוי הארב.

פלאס שמונת אלפים נאך אכט טויזענט סאו צוגעדער איז געווען סעווענטי עיט טאוזענט יעצט איז דא נאך גירסאות אז סאיז געווען אויכעט שש מאות סאיז געווען אכט טויזענט און זעקס הונדערט אזוי ווערט געברענגט אין אסאך גירסאות אין סנהדרין דף יח עמוד א' יעצט באמת אז מלערנט מאטעמאטיקס ווייסט מען אז סאיז געווען אזוי. ס'איז געווען שרי אלפים אויף טויזענט, און ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזענט, איז געווען זעקס הונדערט, זעקס הונדערט איז געווען ס ה פון די זיידע סנהדרין, נאכדעם געווען שרי מאות, איז געווען זעקס טויזענט, ווייל מ'האט געמאכט איינעם ביי יעדע הונדערט, איז אז ס'איז דא זעקס הונדערט טויזענט איז דא זעקס טויזענט, נאכדעם איז געווען שרי חמשים, איז געווען צוועלף טויזענט, ווייל אז ס'איז דא א שר אויף איינע פון פופציג, איז געווען צוועלף טויזענט.

ביסט דאך די זעלבע ווי אונז, וואס וואס פארדרייסטו א קאפ? און ס'איז געווען אזא מין קטרוג אויף כלל ישראל, מ'האט אטאקירט פערזענדליך משה רבינו, ער האט דאך מגייר געווען זיין ווייב, וואס וואס האקסטו א טשייניק? איז געווארן דער אייבערשטער מורא'דיג ברוגז, און ווען פנחס האט עס צוגעקוקט, האט ער געזען אז אזא נשיא פון שבט שמעון טוט אזא זאך, האט ער זיך געגעבן א רוף אן, די גמרא זאגט אין מסכת סנהדרין דף פ ב עמוד א, אז זיי האבן געזאגט די שבט האבן אים געזאגט, אונז הרג'ט מען נעבעך אויס און דו זיצט און דו שווייגסט שטיל? יעצט משה רבינו וויבאלד ער איז געווען ווי מען זאגט א וויקטים מ'האט אים אויכעט אקיוזד און די שופטים האבן אנגעהויבן צו וויינען, א נייע מעשה ער ווייסט נישט וואס צו טון וויינט ער, איז געקומען פנחס און ער האט געגעבן. א הארג אפ דעם נשיא פון שבט שמעון ותעצר המגפה, און ס'איז אויך געווען די וואס האבן זיך באהאפטן צו די גויטעס, און זאגט די פסוק אז דער אייבערשטער אליינס האט זיי אלע געהארגעט, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו השם אלקיך מקרבך ואתם הדבקים בשם אלקיכם חיים כולכם היום. יעצט איך רעד דערפון באריכות ווייל די וואך איז די וויכטיגסטע און די בעסטע צייט צו רעדן פון דעם, מענטשן פארקן די ווייבער אין קאנטרי און ס'טוט זיך א געגייעכץ מיט גויטעס. מ'האט יעצט געכאפט א מלמד פון סאטמאר, א כיתה ו' מלמד, מ'זאגט ער איז פון די בעסטע מלמדים, מ'האט אים געכאפט מיט א גויטע, מ'האט אים געכאפט ער האט געוואלט גיין, מ'האט אים נאך געכאפט לפני המעשה, ער האט נאך עקסטערע ניסים פונעם אייבערשטן אז ער האט נישט געטאטשט די גויטע. און דאס איז נישט קיין נארמאלע סיסטעם רבותי, ווי העוו טו סטאפ דיס נאנסענס. יעצט קוקטס אהער, אויב מען האט געהארגעט הונדערט און זיבן און פופציג טויזנט צוויי הונדערט מענטשן, אזוי זאגט רשי, איז די פשט אז ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזנט אידן, איז דאס א דריטל פון כלל ישראל, ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם איז דא, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער חילוק צווישן אונז און צווישן די אמאליגע און צווישן די קומעדיגע דורות איז דאך אזא מין. חברה, עטס האטס נישט קיין השגה, די חברה'ס פרעגן דם פון א גויטע איז דם נידה מדאורייסא צו מדרבנן, עריות מדאורייסא דארף מען געבן אן עונש עס דארף זיין צוויי עדים, ווען דער אייבערשטער וויל נאר ווען איינעם צונעמען ווייל ער מאכט א חילול השם ער דארף נישט קיינער זאל אים העלפן, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אז נאך דעם אלעם וואס מ'האט געזאגט יעדער דיין זאל הרג'נען וויפיל ער זאל הרג'נען איז וואס איז געווען צום סוף? זאגט דער פסוק וכל הנצמדים, די אלע וואס האבן זיך באהאפטן צו די גויטעס, והקדוש ברוך הוא השמידם אחר כך טרם עברם את הירדן, דער אייבערשטער האט גענומען קער פון זיי, אין ערבות מואב, סא דאונט פלעי געימס מיטן אייבערשטן, א דאורייסא א דרבנן, עניוועי. דו האסט א לאבאוויטשער שליח אין קאליפארניע הייסט יחזקאלאוויטש, ער וואוינט אפיציעל מיט א גויטע, לאבאוויטש זאגט אים גארנישט, אפשר וועט ער תשובה טון און אומגיין, איינער האט ארויפגעלייגט יעצט אויפן וועבסייט אז אזוי ווי די אונגארישע די אשכנעזישע אידן האבן פראבלעמען,

זיין איך מאך עס נישט אוועק, רב הערשעלע ספינקער געהאלטן מען דארף נישט, דער גערער רבי האלט אויך אז מען דארף נישט, דער גערער רבי לאזט מען זאל פירן דעם שידוך אפילו אז די דור ישרים זאגט מען טאר נישט, ווייס א קעיס ווי א פרוי מוז זיך יעדעס מאל טוישן דאס בלוט ווען זי גייט אריין אין פרעגנענסי, ווען נישט איז א סכנה פארן קינד, יא דאס איז שטותים און שטותים מיט נארישקייטן, איך פארשטיי נישט פארוואס ווען רבי הערשעלע האט געהאט א הארץ אטאק צו ער האט געהאט זיינע אנדערע קראנקהייטן איז ער געלאפן צו א דאקטער, וואס האט ער זיך נישט פארלאזט אויפן אייבערשטן, נאר אבוויעסלי ווען ס'איז יענעמס ווייטאג טוט עס אים נישט וויי. עניוועי, כ'וויל נאר דאס מסביר זיין ווייל איך הער אויס די אלע וואטסעפס, איך וויל אייך זאגן, ס'איז דא אזויפיל מינות וכפירה אז ס'איז נאך אויף די וועלט נישט געווען אזויפיל מינות וכפירה וויפיל ס'איז דא ביי די היימישע מענטשן, זיי קומען ארויף מיט זייער נאמען אויכעט, אבער איך וויל עס נישט איבערזאגן ווייל איך וויל נישט ארויפלייגן אלע זייערע נעמען, אבער מ'טאר עס נישט אויסהערן, און ס'איז דא משוגעים וואס זיי ווילן זיי מסביר זיין. דו קענסט יענעם נישט מסביר זיין, יענער איז אזוי אויפגעבויעט געווארן אז ס'נישט דא חלילה קיין תורה, ס'נישט דא קיין באשעפער, אונז זענען עיטיאיסטס, וואס וועסטו זיי גיין יעצט מסביר? א חוץ פון דעם זיי ווילן נישט אז ס'זאל זיין א באשעפער ווייל דעמאלטס האבן זיי א פראבלעם מיט די אלע עבירות וואס זיי טוהן. עניוועי, וויל איך יעצט קומען צו צו די גמרא, די גמרא איז אין סנהדרין דף פ"א עמוד ב', זאגט דא די גמרא אזוי, והבועל ארמית, א בועל ארמית איז קנאים פוגעין בו, קנאים דארפן אים דערלאנגען.

רב האט פארגעסן וואס ער האט געלערנט פון זיין רבי'ן און האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. שוין, אקריוה לרב כהנא בחלמיה, דער רב כהנא איז אים געקומען אין חלום און האט אים געזאגט אזוי, ס'איז דא א פסוק אין מלאכי קפיטל ב', בגדה יהודה, יהודה האט בוגד געווען, ותועבה נעשתה בישראל, און עס איז געשען א אומווערדיגקייט ביי די אידן ובירושלים און אין ירושלים, כי חלל יהודה קדש השם אשר. יהודה האט פארשוועכט דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען, דעם וואס דער אייבערשטער האט אים ליב, דער אייבערשטער האט אונז ליב, ובעל בת אל נכר, און ער האט בועל געווען א טאכטער פון אן עבודה זרה, פון א גוי, שוין, דאס איז געווען דער פסוק וואס איז אים געקומען אין חלום, אתא, איז זיך געקומען אנגעלייט און געזאגט, הכי קרינן, אזוי דארף מען עס ליינען, זאגט די גמרא.

וכתיב בתריה יכרת השם לאיש אשר יעשנה ער ועונה, דער אייבערשטער האט צו געבן כרת, מ'דארף נישט האבן קיין התראה, דער אייבערשטער דארף דיך נישט ווארענען, ווער ס'וועט מאכן ער ועונה איז די גמרא מפרש, מאלקי יעקב ומגיש מנחה להשם צבקות, איז די גמרא מפרש, אם תלמיד חכם הוא, אויב ער איז א תלמיד חכם לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים, זיינע קינדער וועלן נישט געלונגען, ווייל ער קומט שוין מיט א ערוה, ווערט געברענגט אין אר"י הקדוש. אז ווען איינער איז בועל אן ארמית גייט ארויף א קליפה, דאס וואס מען האט אפגעשניטן די ערלה ביי די ברית גייט צוריק, שטייט אברהם אבינו זיצט ביי די פתח פון גן עדן און זעהט ווער ס'איז נישט געמל'עט לאזט ער אים אריין און ווער ס'איז יא געמל'עט לאזט ער אים נישט אריין אין גיהנום, עס שטייט ביי די טיר פון גיהנום, איז וואס איז די חכמה יעדער איד איז געמל'עט? ניין מען קען מושך ערלה זיין, אחאב האט זיך געשעמט אז ער איז געמל'עט האט ער געשלעפט די הויט די הויט די הויט זאל אים צוריק פארדעקן דעם מען זאל נישט זעהן אז ס'איז אפן. דער ראש הגיד, אז אז מען שלעפט זיך און מען רייבט זיך, דאס ברענגט צוריק די ערלה. ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, אזוי שטייט פון רוח ש. יעצט נאכדעם גייסטו וואוינען מיט דיין ווייב מיט א פארשמוציגטע פארמיאוס'טע ערוה וואס דער אייבערשטער זאגט לא יהיה ער בחכמים ועונה בתלמידים, און דו ווילסט אראפברענגען משיח'ן, הא? לץ וואס דו ביסט יעצט אם כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה להשם צבקות, טאמער איז ער א תלמיד חכם. וועלן די קינדער נישט געלונגען זיי נישט זיין קיין תלמידי חכמים, און אויב ער איז א כהן וועט ער נישט האבן קיין ערליכע קינדער כהנים וואס זאלן קענען געבן פארן אייבערשטן א מנחה להשם צבקות. יעצט אמר רבי חייא בר אבויה, זאגט ער כל הבא על הכותית, ווען איינער וואוינט מיט א גויטע. ווען איינער שטופט אריין אין א גויטע כאילו מתחתן בעבודת כוכבים, אזוי ווי ער האט חתונה מיט א גוי, מיט מיט עבודה זרה.

חייב עליו מיינט מען נענש עליו משום כל אלה, דער אייבערשטער וועט אים שטראפן וועגן א נידה, אף על פי שדם כותית איז כדם בהמה, דם כותית איז אזוי ווי א דם בהמה, און ס'איז נישט דא דערין קיין איסור פון נידות, מכל מקום מיאוס וחילול לקדושת השם, ס'איז מיאוס און ער מאכט א חילול השם, נאכדעם שפחה, שהיא כשפחה אצלנו, שכנסת ישראל גבירתה נקראת. כנסת ישראל הייסט גבירתה און דו האסט גענומען א שפחה, עובדת כוכבים ווייל ס'שטייט לא תתח לא תתחתן בם כי יסיר את בנך כל המסירות עליו במשמע ממילא זי וועט דיך אראפ נעמען פונעם אידישן וועג האסטו דא די אלע שווערע עבירות וואס דו ביסט עובר ווען דו שטיפסט אריין דיין ערווה אין א גוי יעצט כי אתא רבין, ווען רבין איז געקומען אמאל האט ער געזאגט מען איז עובר אויף משום נדה שפחה גוי' איז זונה, נישט אזוי ווי פריער משום אישות נאר משום זונה, יעצט אמר רבי יוחנן הבא לימלך ווען איינער קומט זיך באראטן צו ער זאל יענעם הרג'נען אין מורין לו פסק'נען פסק'נט מען נישט ס'מוז קומען פון אן אייגענעם ברען לא עוד נישט נאר דאס שאם פירש זמרי והרגו אז אויב ער האט זיך אפגעשיידט פון די פרוי בשעת פאר ער האט געשטאכן און נאכדעם והרגו איז ער געגאנגען און האט אים געהארגעט איז פנחס נהרג עליו האט מען פנחס'ן געהארגעט. נהפך זמרי והרגו לפנחס, ווען זמרי וואלט זיך אויסגעדרייט און וואלט געהארגעט פנחס'ן אין נהרג עליו פארוואס שהרי רודף הוא, יעצט זאגט ווייטער די פסוק ויאמר משה אל שופטי ישראל הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא, דער שבט שמעון איז געגאנגען צו זמרי בן סלוא אמרו לו האבן זיי אים געזאגט, הן דנין דיני נפשות, דא פסק'נט מען דיני נפשות, מען הארגעט דא מענטשן, ואתה יושב ושותק, און דו זיצט. און דו שווייגסט? מה עשה? וואס האט ער געטון? עמד איז ער דארט ארויפגעשטאנען וקיבץ און האט צוזאמגעזאמלט כ"ד אלף מישראל, פֿיר און צוואַנציק טויזנט מענטשן, והלך און ער איז געגאנגען אצל כזבי. פארוואס פֿיר און צוואַנציק טויזנט? וועל איך ענק זאגן א סוד, ווייל מען האט געהארגעט פֿיר און צוואַנציק טויזנט מענטשן ביי די מגיפה, און די פֿיר און צוואַנציק טויזנט זענען געווען די תלמידים פון רבי עקיבא'ן וואס זענען געקומען מתקן זיין דעם חטא פון בועל ארמית. און איז ער געגאנגען צו ביי כזבי, אמר לה האט ער געזאגט, השמיעי לי, אמרה לו, בת מלך אני, איך בין א בת מלך, פארוואס זאל איך דיך פאלגן? וכן צוה לי אבי, מיין טאטע האט מיר אזוי געזאגט, לא תשמעי אלא לגדול שבהם, זאלסט נאר פאלגן, זאלסט מאכן זנות נאר מיטן גרעסטן, אמר לה אף הוא נשיא שבט הוא, ער איז אויך דער גרעסטער, ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו, ער איז גרעסער פון אים, ש, פון משה רבינו, שהוא שני לבטן, ער איז דער צווייטער צו די בטן פאר זיין מאמע. שמעון והוא שלישי לבטן משה רבינו שלישי לבטן איז במילא תפשה בבלוריתה האט ער אנגעכאפט ביים טשופ והביאה אצל משה אמר לו האט אים געזאגט בן עמרם זה אסורה או מותרת זאג מיר די גויטע איז מותר אדער זי איז אסור ואם תאמר אסורה איז בת יתרו מי התירה לך ווער האט דיר מתיר געווען בת יתרו נתעלמה ממנ ממנו הלכה משה רבינו האט פארגעסן די הלכה געו כולם בבכיה האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען רבונו של עולם וואס טוט מען דא היינו דכתיב דאס וואס ס'שטייט והמה בוכים פתח אהל מועד וואס האבן זיי געוויינט? וואס נתעלמה ממנו הלכה כתיב וירא פנחס בן אלעזר? מה ראה? וואס האט ער געזעהן? וירא, כ'האב דאך געזאגט פאריגע וואך א גאנצע דרשה וועגן דעס איז דאך האט שעריה, האב איך גערעדט פון דעם וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה? וואס האט ער געזעהן? אמר רב, זאגט רב, ראה ער האט געזעהן מעשה, א מעשה ונזכר הלכה, אמר לו האט ער געזאגט, אחי, אבי אבא לא כן למ למדתני בריד ברדתך מהר סיני האסטו דען אונז נישט געלערנט הבועל את הארמית קנאים פוגעים בו אמר לו האט האט משה רבינו געזאגט ביסט גערעכט האב מיך אויך דערמאנט אבער קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא דער וואס ער ליינט דעם בריוו דער זאל טוהן די זאך. און שמואל אמר און שמואל זאגט וואס האט ער געזעהן ראה ער האט געזעהן שאין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב רבי יצחק אמר רבי אמר רב אלעזר זאגט ער נאך פון רב אלעזר ראה ער האט געזעהן שבא מלאך אז ס'איז געקומען א מלאך והשחית בעם ער האט אויס

געזאגט אז עטס זענטס ענק מפקיר פאר די בנות מואב, האט ער געזאגט אז אונז זעמיר דאך אויכעט א שבט, און ער האט זיך צו געדאכט אז ער גייט אריין זינדיגן, האבן זיי אים אריין געלאזט ער זאל אריין גיין אין דעם צימער ווי זיי זענען געווען, ווייל כאילו ער וויל אויכעט טוהן זיינע זאכן, התירו פרושים את הדבר האבן זיי מתיר געווען ווייל זיי האבן, אזוי האט עס אויסגעזעהן אז זיי מתיר געווען ווייל קיינער האט אים נישט אפגעשטעלט, יעדער האט געמיינט אז פנחס גייט זינדיגן, בקיצור, און ער האט זיי געהארגעט. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן שישה ניסים זעקס ניסים נעשו לו לפנחס אחד שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש ווען זמרי שיידט זיך ווען אפ ער זעט ס'קומט אריין פנחס אלס דרך ארץ שייד דיך אפ כ'מיין מאכסט דיך אין פאבליק מאכט מען אזא זאך ואחד שהיה לו לדבר ולא דיבר ער האט געדארפט רעדן ואחד שכיוון בזכרותו של איש ובנקבותה של אשה ער האט אריין געלייגט פונקטליך דארטן ווי דער מאן האט זיין זכרות און דארטן ווי די פרוי האט איר וועדזשיינע. און ער האט אריינגעלייגט די פונקטליך וואס האט עס אויסגעפעלט, ס'האט אויסגעפעלט אז אזוי וואלט מען געזאגט ניין ער האט נישט געזען, ס'איז געווען כמכחול בשפופרת, מ'מוז זען ווען מען. יא ס'איז געווען, דער אייבערשטער האט געמאכט ס'זאל זיין ניסים און מ'האט עס געזען, און ואחד שלא נשמטו מן הרומח זענען נישט אראפגעפאלן ביידע פון די שווערד, שטעל דיר פאר א מענטש מיט איין הענט קען אויפהייבן צוויי מענטשן, ואחד שבא מלאך והגביה על המשקוף, א מלאך האט עס אויפגעהויבן העכערן משקוף, ואחד שבא מלאך והשחית בעם, בא וחבטן לפני המקום האבן זיי אריין געווארפן די זאך פארן אייבערשטן אמר לפניו און זאגט רבונו של עולם על אלו יפלו כ"ד אלף מישראל, דאס איז אויסער די מענטשן וואס כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז געווען הרגו איש אנשיו אבער וועגן דעם איז אויך א מחלוקת אין די ראשונים צו מ'האט יא געטוהן צו נישט געטוהן צו הרגו איש אנשיו צו נישט ס'אבער נישט וויכטיג אבער טאמער יא זענען געפאלן פֿיר און צוואַנציק טויזענט פלאס א דריטל פון כלל ישראל. שנאמר ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף והיינו דכתיב ויעמד פנחס ויפלל אמר ר' אלעזר זאגט ר' אלעזר ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו ער האט געזאגט פארן אייבערשטן קוק וואס דו האסט געטוהן פאר אזא קלייניקייט טוהסטו אזא זאך ביקשו מלאכי השרת לדחפו האבן אים געוואלט די מלאכי השרת ארויסשטופן דאס איז א קלייניקייט? אמר להם.

שתהא מכפרת והולכת לעולם, ס'איז זייער וויכטיג אז די כפרה וואס דער אייבערשטער האט דא מוחל געווען, דער אייבערשטער האט דאך געוואוסט אז אונז וועמיר דאך זיין אזויפיל יארן מיט אלע גוים און מיט אלע פעלקער, האט דער אייבערשטער געזאגט אז די כפרה וואס פנחס האט געמאכט איז כדי ס'זאל מכפר זיין אויף די וועלט, וועגן דעם שטייט אין במדבר כ"ה ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר, איין מענטש וואס טוט א העלדישע זאך קען מכפר זיין פאר כלל ישראל לדורי דורות. יעצט די גמרא זאגט אמר רב נחמן אז ד' מאות ועשרים וארבע בעילות, פֿיר הונדערט און פֿיר און צוואַנציק בעילות בעל אותו רשע אותו היום, והמתין לו פנחס, פנחס האט געווארט אויף אים, ווייל יעדעס מאל מ'איז בועל, יעדעס מאל סגייט ארויס זרע, ווערט דער מענטש שוואך, ווייל דאס איז דער כח הגוף, און ער האט געוואלט ווייזן, האט ער זיך אנגעשטרענגט, והמתין לו פנחס עד שתשש כוחו, פנחס האט געווארט ביז דער כח איז אים ארויסגעגאנגען, והי'

ער האט געוואוינט זעכציג, זעכציג מאל עד שנעשה כביצה המוזרת, והיא היתה כערוגה מלאה מים, זי איז געווען ווי א פאס אנגעפילט מיט וואסער. די גמרא זאגט אמר רבי יוחנן חמשה שמות יש לו, כ'האב עס געזאגט איבער די דרשה פאריגע וואך אויכעט, זמרי, בן סלוא, שאול בן הכנענית ושלומיאל בן צורישדי, דאס איז געווען דער זעלבער מענטש, דאס איז געווען דער ביטערער זמרי בן סלוא, זאגט די גמרא, און זיין אמת'ע נאמען איז געווען שלומיאל בן צורישדי. שוין, כ'וויל ענק נאר דאס זאגן וועגן דעם, איך ווייס נישט מיט וואסערע הארבע איסורים מען שפילט זיך ארום, און חוץ פון דעם האב איך ענק מסביר געווען, ווען ס'איז נישט דא דער אינטערנעט מיט די אלע זאכן, איז אויכעט א גרויסע חילול השם, דאך אינטערנעט, אלעס וואס קומט ארויס. געזעצט, זיבן מענטשן זענען געגאנגען זינדיגן דארטן אין מידלטאון, איינער איז א מלמד, א חשובער מלמד פון סאטמאר, ס'איז ממש אן עבירה אן עוון פלילי, און כ'האף אז מ'האט אים ארויסגעווארפן פון צו זיין א מלמד, ווייל הגם מ'האט נישט געטאטשט קיין קינדער אבער קיין ירא שמים קען ער נישט זיין, מ'טאר נישט האלטן אזא מלמד, איין טאג טאר מען אים נישט האלטן, ער האט תשובה געטון. דער אייבישטער און דער בייבישטער און ער ווייסט. איך וויל ענק בעטן רבותי אונזערע קינדער דארפן האבן הייליגע מלמדים זאלן אריין ברענגען יראת שמים און ס'איז נאך אין די גאנצע שטאט די גאנצע וועלט ס'גייט ארום ס'פארט ארום מיט אזא לאנגע בארד ממש ס'איז א שרעק איז רבותי זאלטס וויסן איין זאך איך האב געקענט אסאך מענטשן וואס האבן נישט מצליח געווען מיט קינדער אבער נישט סתם נאר זייער ביטערליך נישט מצליח געווען און פון די פאר וואס איך האב גערעדט מיט זיי האבן מיר פארציילט אז פאר די חתונה האבן זיי נאך בועל געווען ארמית, ס'איז געווען דא אין אין די לאוער איסט סייד איז געווען א פלאץ דארטן ווי מ'האט נעבעך געכאפט דעם דעם שוחט, דעם שוחט האט מען אים געכאפט, דילענסי קארנער באוערי, עטס ווייסט דארט פלעגט זיך אפטוהן א שרעק געווען, רעבישע קינדער זענען דארט געווען, האט מיר דערציילט איינער. נאך פאר די חתונה נאך געווען א בחור האט ער שוין בועל געווען דארטן אפאר מאל ארמית האב איך אים געזאגט דער אר"י הקדוש זאגט ס'גייט צוריק אן ערלה אויף דיין אות ברית קודש און סקען נישט געלונגען פון דעם וואוילע קינדער און סאיז א ביג שעים ליידער ס'איז א ביג ביג שעים און ווען האסט חתונה געהאט מיט די יודישע טאכטער האסטו שוין איר פארפירט ווייל די ביסט שוין געקומען אריין מיט א מיינוס מעיק בעליוו אז דאס איז א קענסער ביסטו געקומען מיט א קענסער שודעוו נעווער דאן דעט נעווער יו שודעוו דאן דעט און איך זאג אן יעדן איינעם און מען פאלגט מיר האט דערציילט עטליכע האבן מיך אנגעקאלט פרויען האבן מיך אפגעקאלט נישט פרויען מיידלעך כ'האב געפרעגט מיין חתן זאג מיר אין ענייני סעקשועל ווי מען זאגט זינד האו האו אר יו האסטו שוין געטאטשט בחורים און יונגלעך און אסאך האבן געזאגט יא איך האב איך בין געווארן עלטער און איך האב א תאווה צו דעם נאר זיי זאגן כ'האב נישט געטאטשט קיין מיינערס, בקיצור זענען געווען אויף עידזש ביידע די זעלבע, פרעגן זיי מיך זאל איך טוהן דעם שידוך זאג איך אים זיכער נישט ווייל ער האט שוין אן אנדערן לאך אין מיינד, יו יור נאט גאנע העוו עני פלעזשער וויט אים, יענץ איז אסאך בעסער ווי דיין לאך, פרעגט זי מיך פארוואס, זאג איך אים ווייל שלמה המלך זאגט מים גנובים ימתקו, אז יענץ איז געגנב'ט און דו ביסט מותר לכתחילה איז ביסטו סעקאנד קלעס רעדי, אויב ער איז פארכאפט אין שמוץ, און זיי זאגן זיי האבן נישט. טו דעם שידוך כ'האב געהאט עטליכע וואס האבן נישט געוואלט טוהן די אלע שידוכים, האלט איך מען דארף עס פרעגן יעדן איינעם, פרעגט מיך איינער דו מיינסט ער וועט זאגן דעם אמת, גוט אויב מ'וועט עס געוואויר ווערן נאך די חתונה האט ער געזאגט א ליגנט איז עס א מקח טעות, זאגט ר' משה צוויי מאל אין די תשובות אויף אנדערע פלעצער אז מען קען ארויס גיין אן א גט אויך, דאונט ניד איט, ס'איז א מקח טעות. די גמרא רעכנט אויס די מומים וואס א פרוי האט וואס מען גייט ארויס אן א כתובה און אן א גט, אז מען טרעפט א מענטש וואס איז אריין אין משכב זכר, איז זיכער דאס א קידושי טעות ווייל א פרוי וואלט קיינמאל נישט אריין געגאנגען מיט אזא חזיר, ממילא וויל איך זאגן פארן עולם, די וואך איז כדאי צו רעדן פון דעם קודם ווייל ס'איז אנפאנג זומער און נו מען האט שוין געכאפט איינעם, און ס'איז אינטערעסאנט דעם וואס מען האט געכאפט, ער הייסט ברייער, איך ווייס נישט פונקטליך, ס'איז דא איינער וואס האט געקאכט פאר די מיידלעך דא אין.

נישט פארוואס, ווייל דו שרייסט וירושלים עירך. דער אייבערשטער שרייט אויך עפעס, דו דערהערסט עס נישט. דער אייבערשטער זאגט יכרת ה' לכל עושה אלה. סאו, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין און מאכן זיכער אז אונז גיימער נישט טון די אלע גראבע עבירות. סאו, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט קאלט מיך אן איינער, ער וויל מיר אריינשיקן א גרויסן טשעק. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל פארן זומער האט איר געזאגט אז יעדער זאל מאכן זיכער אז ער האט פייער עקסטינגווישער אין די באנגעלאו, איז ער האט קיינמאל נישט געהאט, ער האט געהערט איך האב עס געזאגט האט ער געפאלגט, האט ער געהאט א פייער עקסטינגווישער און ער האט עס געקויפט און אריינגעלייגט אין יעדע צימער אין זיין באנגעלאו, שבת לעכט איז געווען און ס'איז אראפגעפאלן צו עס האט געטאפלט און ס'איז אראפגעפאלן די פייער, און ער זאגט ער וואלט געקענט אונגליקליך ווערן ער מיט זיין ווייב מיט די גאנצע משפחה. אזוי ווי ער האט אבער געהאט א פייער עקסטינגושער האט ער געגעבן א נעם א עפן טש טש צוויי שפריצעס און ס'מער נישט דא קיין פייער, וויל ער מיר באצאלן פאר דעם? זאג איך אים רבי איך וויל דיר זאגן עפעס, א אידישע נשמה קען מען נישט באצאלן אויב מען ראטעוועט, ווען דו געסט מיר די גאנצע געלט וואס סיטי בענק האט מיט טשעיס מיט די אלע האסטו נישט באצאלט, נאר וואס דו קענסט יא טון איז אז דו זאלסט ארום גיין זאגן אלע דיינע חברים די מעשה כדי יעדער זאל זיך אריינלייגן. וועסטו אויך זיין א חלק אין ראטעווען מענטשן. אבער מיר באצאלן וועסט מיר געבן אפאר טאלער פאר מיטטראגן אין קבר? ניין, דארפסט מיר נישט באצאלן. ווי גיי ארום ווייטער און שריי ווייטער. ס'איז דא א מעשה פון שלמה קארלבאך פארציילט א מעשה. ס'איז געווען אין די סיקסטי סעווען וואר איז געווען איינער וואס ער האט געפארן מיט די טאנק און ער האט זייער געשריגן יעדעס מאל ער האט געדאווענט אין די טענק כאטשיג פון סיני ס'געקומען באמבעס און למעשה האט ער פארציילט אזוי אז די מענטש זענען געגאנגען דאווענען איז ארויסגעגאנגען אין די גאס האט נישט מורא געהאט ס'געווען אין מיטן די גרעניץ ביי סיני ס'געווען דעמאלטס פיר לענדער האבן אטאקירט ארץ ישראל און ער איז געשטאנען און געדאווענט און די פרייער איז געזעסן אין דעם טענק און ער האט אים אנגעקוקט פאר א משוגענעם און אים פארגעהאלטן שטעלט מיטן לעבן וואס טוסטו אן תפילין יעצט וואטס גאוינג אן קיצור ויהי היום איז געווען אז ער איז ארויסגעגאנגען דאווענען. און דער מענטש וואס האט געדרייווט די טענק איז אזוי גערעגט געווען אויף אים אז ער האט געזאגט איך גיי אים יעצט איבערפארן, איך גיי אים איבערפארן אויף טויט, אזוי גערעגט איז ער געווען, בקיצור און ער האט אים געוואלט איבערפארן אויף טויט, און אזוי ווי ער האט אים געוואלט געבן א פאר איבער אויף טויט האט ער זיך געקלערט די לעצטע מינוט אז ער גייט עס נישט טון ווייל יענער איז דאך דאך א איד, האט ער אוועקגעדרייווט דעם טאנק, און א סעקונדע שפעטער איז דארטן געפאלן א פגז א באמבע און ס'איז גארנישט געשען פאר קיינעם ווייל זיין טאנק איז נישט דארט געווען, האט ער געזען אז ס'איז יא דא א באשעפער. עס איז דא א באשעפער און ס'איז דא די אלט זאגט ער, איז האט ער אויך אנגעהויבן צו שרייען קריאת שמע מיט אלע, איינמאל זענען זיי געווען אין פראנט און יענער דער פרומער האט געכאפט א בולעט און ער איז געשטארבן, דער איד איז צוגעגאנגען און ער האט אים געזאגט איד דו גייסט שטארבן, איך וויל זיין א קרבן שטאט'ס דיר זאל דער אייבישטער מיך צונעמען, איך וויל נישט דו זאלסט שטארבן ווייל דו האסט א מישן אין לעבן, דו טוסט א געוואלדיגע קאנסטראקטיוו ארבעט, זאגט ער אים מיין טייער קינד דו וועסט איבערנעמען די מישן, וועסט טון א קאנסטראקטיוו ארבעט, איך גיי דאך שוין שטארבן, נאר דו נעם עס איבער, ווי טוט זיך דער איד

איז וויל איך דיר זאגן, דו דארפסט מיר נישט באצאלן, ווילסט מיר באצאלן, איך נעם ביי דיר אז זאלסט מיר באצאלן, אבער נישט קיין געלט, דו זאלסט ארומגיין שרייען צו יעדן, רבותי האסט א באנגעלא, רבותי האסט א הויז, אין יעדן צימער זאל זיין כאטש איין פייער עקסטינגווישער, גוט איז אז ס'איז דא צוויי, ווייל ס'איז אמאל גרויסע צימערן וואס טאמער ס'ברענט מ'זאל נישט קענען צוקומען ביז דארט, די סטעירקעיס זאל זיין, ס'איז האלצענע סטעירקעיסעס סאו אויב זיי ברענען ברענט אלעס אפ, כ'האב גערעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם, ברוך השם אז דו האסט אויסגעהערט, יעצט אפשר דארף איך דיר באצאלן וויפיל ס'קאסט א טענק. פון א פייער עקסטינגווישער, ניין דאס דארף מען נאך נישט, עניוועי איך מאך נאר א דזשאוק מיט דיר, איך בין זייער צופרידן דו האסט עס געטון, און איך וויל דיך בעטן נאך א זאך, זאלסט אויך אויסהערן אלע אנדערע מניוולת וואס איך רעד, ווייל עס קען דיר צוניץ קומען צו רעיזן דיינע קינדער אויף א ערליכן אידישן וועג, ווייל די אנדערע וועג וואס מען האט געטון ביז יעצט וואס מען האט נישט געטארט גארנישט רעדן און אלעס איז געווען מניוולת און מען האט נאכגעלאפן יעדן, מען האט גע'רודפ'ט יעדן, דאס איז געווען א בענקראפסי סיקסטי סעווענטי יערס און מען האט מאנס געווען יונגלעך און מיידלעך, מען האט געהארגעט, מען האט געטון כל דבר אסור, די מלמדים האבן געשלאגן, און עט די ענד אף די דעי איז יצא מה שיצא, אין סאטמאר איך ווייס טוירטי פארטי פערסענט דראפ אוטס, אלעס גייט צוריק צו סעקשועל אביוז אדער צו פיזיקל אביוז, ניינטי פערסענט איז סעקשועל אביוז, ס'איז דא אביסל פיזיקל אביוז אויך, סאו זיי געזונט ענד קיעפ אפ די גוד ווארק.

שלושה אחים, איינער געהארגעט דעם צווייטן, דער צווייטער נער, בקיצור אונז אלע אויסגעהארגעט, ס'האט מען אויפגעזאגט קונדס ליצנות איז ווער האט פארציילט די מעשה, די זעלבע וועל איך ענק אויסזאגן, ס'אלע א באנטש אוו לצים, הארד נאקעלד פיפל, וואס עטס זעהטס וואס מ'האט געטוהן מיט די יוגענט, און קיינער רירט זיך נישט, קיינער האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אז מ'טוט יעצט אנהייבן צו לערנען אז ס'איז דא אפאר שיטות אין בריאת העולם האט אויך קיינער נישט קיין פראבלעם, דער עיקר איז אז אלע רבנים זענען צופארן אויף אזאלעכע פלעצער וואס ס'קאסט. טויזענטערס און צענדליגע טויזענטערס די האטעלן און דאס איז אויף קהל'ס חשבון און יעצט קומט ר' אהרן ארויס אז ער גייט געבן זיבעציג מיליאן דאלער א פאנד איך וויל דיר זאגן איין זאך איך האף אז ס'וועט געלונגען אבער איך ווייס אז ווען סאטמאר טוט עפעס מיינען זיי דיך צו קאנטראלן דער וואס וועט נעמען דאס געלט וועט מוזן קודם זיך לייגן אין הגמון אהרן וועט קודם מאכן ביאה ראשונה עפעס איז דא גייען איך קען אהרן'ען איך קען די גאנ. גאנצע רעזשים יארן, סאמטינג איז אפ דער סליוו. ווען זיין מענדעלע דארף א פילגש, איך ווייס נישט. נאר לאמיר זאגן אז ס'וועט ארבעטן, דעמאלטס איז עס זייער א גוטע זאך. אבער איך וויל מסביר זיין א זאך פאר הרב אהרן מיט די גאנצע קהילה. גער איז אויך דא אזא זאך. איך האב גערעדט צו די גערער יארן צוריק נאך. ווייסט פארוואס ס'ארבעט ביי זיי? כ'וועל זאגן פארוואס. כ'האב יעצט חתונה געמאכט אן אייניקל אין טשיקאגא. די זיבעצן הונדערט דרעסעס וואס מ'דארף האבן, וואס מ'דארף האבן פאר די. מיטאג שבע ברכות מיט די נאכמיטאג שבע ברכות מיט נאך בעילה ראשונה נאך בעילה שניה די אלע זאכן די אלע שטותים איז נישט דא איבעראל א פרוי האט איין קלייד זי זאגט אז זי האט דאס געהאט אויף איר עלטערנס טאכטערס חתונה און אויף נאך א זון'ס חתונה זי האלט עס בדרך כבוד איך ווייס מען זאגט אז מען מוז קויפן ביי חתונה מוז מען קויפן די טויערן זענען אפן. פאר רעבעס זענען טאקע די טויערן אפן ביי א חתונה באט פארן באלעבאס איז איך ווייס נאך נישט וויפיל ס'איז אפן איך האב אוועק געלייגט די בעקיטשעס איך האב זיי געטראגן אין דריי קלינער איך האב ספעשל בעקיטשעס און א רעזשוואלקע פאר מיינע קינדער'ס חתונות ווייס נישט מען עפענט טויערן איך ווייס נישט פאר מיר האט מען נישט געעפענט אזוי די טויערן איך מיין איך מיין נישט צו זאגן חלילה שלעכטס מן הסתם בין איך נישט ווערט אבער די אלע באלאוניס וואס מען פארקויפט ענק און מען זאל זיך אויף דעם אנבארגן איך האב אליין נישט געגלייבט איך האב נישט געגלייבט כ'בין געקומען אין טשיקאגא מען האט חתונה געמאכט די זעלבע קלייד איז שוין געגאנגען פיר מאל אונטער א חופה, די זעלבע קלייד פון די מחותנת'טע, דא מען קויפט און מען קויפט און מען קויפט, פאר כ'האב מיך א ריר געטאן איז די באבע וואס דאס איז מיין ווייב האט שוין געהאלטן ביי כ'ווייס נישט וויפיל דאלער פאר קליידער, עה, איך וויל זאגן זי איז זייער א מצומצם'דיגע פרוי, זי איז נישט קיין אויסגעבער, אבער דאס מוז אזוי גיין ווייל אונז זעמער אלע משוגע, מען האמער אלע געגעסן ווילדע שוועמל און מען זעמער געווארן ליידער משוגע, סאו די האנקי דארי'ס די אונגערישע פערד וועסט זיי געבן דרייסיג טויזענט דאלער, קודם גייט עס אריין אין קלייד, דארט גייט עס גראד אריין. פארוואס האט דער אייבערשטער אונז געזאגט גייטס בארגן פון די מצריים? וואס האט אים געארט אז אונז גיימיר נעמען פון די מצריים? דער אייבערשטער האט געוואוסט זיי גייען אומקומען אלע, אבער דער תירוץ איז ווייל אז עס איז געבארגט געלט קען מען נישט גיין אין מעסיס און אין לאמאנס און אויסגעבן דאס געלט, ווייל אזויפיל איידלקייט האבן נאך געהאט די דור פון יציאת מצרים, עס איז געבארגט געב איך עס נישט אויס, ווייל ווען נישט וואלטן זיי אלעס אויסגעגעבן נאך פאר עס וואלט אנגעקומען אויף ארץ ישראל. די זעלבע דא אויך, וועסט זיי געבן זאל מען עס אריינלייגן אין אפאר פארשטינקענע דרעסעס, ס'דא עניינים. א כלה זאל נישט נוצן אן אנדערע כלה'ס קלייד און אזוי און אזוי מיט די אלע באלאני מיט די גארבעדזש דאס שטייט אין ערגעץ נישט דאס איז באלאני מען גייט אריין צו די דריי גודס סטאר און מען קלינט עס גוט אויס און ס'איז א נייע קלייד און אז דו ווילסט קענסטו מאכן א שטיקל א שניט אביסל אנדערש אזוי אז דו האסט א שינוי אזעלכע שטותים וואס מ'האט אונז דא פארקויפט און אויף דעם געדינט די עבודה זרה מיט אלעם סאו ווען אהרן גייט געבן דרייסיג אלפים פאר ביידע צדדים יא איז קודם איז עס אריינגעגאנגען אין קליידער ביי די נעקסטע כלה איז עס שוין גארנישט ווערט. און אין גער איז נישט אזוי, אין גער ברויך מען עס נישט איין קלייד איז פונקט גענוג, נאר וואס, מ'גייט אריין אין באנק און מען נעמט א משכנתא, ס'גייט אדורך צען יאר האב איך וואס אויפצואווייזן, איך האב א הויז מיט א דאך ווי צו וואוינען, און דאס איז רב אהרן'ס פראבלעם, און ער גייט אריינלייגן דרייסיג טויזנט דאלער ביי יעדע פעמילי א חתונה פאר שטותים. ריעל עסטעיט וועט וואקסן, ביזנעס וועט וואקסן, אלעס וועט זיין גוט, אבער דער מענטש גייט אן אן א פראבלעם מיט באצאלן דעם הונדערטער, און וואס געשעט אז ער וועט נישט באצאלן, וואס וועסטו אים טון? וועסט דאך אים אויך נישט קענען גארנישט טון, וואס טוט א מענטש אזוי ווי פאניע גנב ביים בעזעם, ס'איז געוועזן, גיי אהיים און שלאף דיך אויס, דאס איז הונדערט פראצענט ראנג, דו דארפסט געבן.

פויזענינג, לעד פויזענינג מיינט אמאל פלעגט מען פעינטן מיט פעינט מען האט אריינגעלייגט לעד אין דעם און א קינד ברעכט אראפ א שטיקל אדער ס'פאלט אראפ אויף די פלאר און ער נעמט עס אריין אין מויל באקומט ער לעד פויזענינג און די פראבלעם איז דא ביי טויזענטער וויליאמסבורגע דירות די אלע וואס האבן געפעינט די אמאליגע צייטן ווען ס'איז געווען אלעס מיט לעד איך קען אסאך משפחות

איטס שאקינג, איי מין וויר טאלקינג אבאוט האנדרעדס אוו קידס הו האב בין בראט טו ניו יארק סיטי טו טאוזענד מיילס פראם העיר וויט נאו סענס אוו ווען דער עווער גאנא סי דער פערענטס אגעין, דערס נאו פלען, דערס נאו טרענספערענסי, איף יו קעיר אבאוט דעמאקרעסי יו שוד קעיר אבאוט וואטס העפענינג רייט העיר. דעמאקרעסי? דיס בעג אוו פילט דאזענט קעיר אבאוט דעמאקרעסי הי איז א קאמיוניסט! וועל יו שוד קעיר אבאוט וואטס העפענינג רייט אין יור סיטי דעבלאזיאו אקארדינג טו דע ניו יארק דעילי ניוז קוואוט

עניוועי, ס'איז א דזשאוק נעבעך, ס'איז אבער א ביטערע דזשאוק, אידן זענען נעבעך אזוי מין, אונטערטיליגט, אונטערטעניגט, נעבעך. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א זייער א אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז נעבעך ביטער אבער ס'איז א גוטע דזשאוק, ס'איז געווען א פרוי, זי האט געטראפן אז איר מאן האט געטשיט, און נישט איינמאל נאר אפאר מאל, איז זי געווארן זייער דזשעלעס, האט זי גענומען א צוועלף אינטשידיגן מעסער, און זי האט אים אראפגעשניטן די מעשה. זי פֿיר און צוואַנציק און ער איז פֿערציק, און זי האָט אים געמאַכט אַ ברית-מילה, אָבער אַראָפּגעשניטן אין גאַנצן, זי האָט עס אַרויסגעוואָרפֿן פֿון די פֿענסטער, ביז ס'איז געקומען די גוייִשע הצלה, דאָס איז געשען אין בענקאָק אין טיילאַנד, ביז ס'איז געקומען די גוייִשע הצלה, איז שוין געווען די סעלס גענוג טרוקן, מ'האָט שוין נישט געקענט איבערלעבן, בלײַבט ער אַ קריפּעלד פֿאַר לײַף. קען זײַן אייבי בעיבי שטיין וואָלט אים געדאַרפֿט מנדבֿ זײַן אַ פּיפּיק, ווײַל ער איז נאָך יונג, און ער וויל נאָך שטופּן, אָבער איך מיין אַרויסצוברענגען, מענטשן גייען אין טיילאַנד, טיילאנד איז א העווען פאר סעקס, מען לאזט דארטן טון וואס מען וויל. ווער ס'וואטשט אבער מאוויס די אלע פון די וואטסעפ זעהט אז ס'איז דארט דא איבעראל באהאלטענע גענגסטערס, געווען אפילו ניו יארק טיימס אן ארטיקל, איינער איז געגאנגען אין איינע פון די טשעכישע בתי זונות און. נאכדעם קומען צו צו נעם ער געווען א ניוז ריפארטער וואס נישט געוואלט בכלל וואוינען מיט קיינעם האט אפילו מיט געהאט מיט זיך א שומר בקיצור ער האט אנגעהויבן צו רעדן סעקס אהער אהין בקיצור זענען געקומען צוויי חברה מיט א גאן און געזאגט געב זעכצן טויזענט דאלער ווייל ווען נישט שיסט מען דיך און געמוזט ארויס נעמען זעכצן טויזענט ווי א מענטש האט זעכצן טויזענט דאלער אין טאש ווייס איך נישט איז מען געגאנגען צו די באנק צו די עי טי עם מאשין דעס איז נישט סעקס דעס איז געלט, און טאמער נישט שיסט מען דיך, און צו הרג'ענען א מענטש איז דארט א דזשאוק, די וואס גייען זיך טשעפען דארט מיט קינדער אין טיילאנד, אבער כ'הער זאגן, כ'ווייס נישט זיכער, אז דארט לייגט מען נישט אזא גרויסן דגוש אז מ'זאל נישט טשעפען קינדער, די סוף איז די קינדער האבן ווער ס'האט און הו הו איז לוקינג אוט פאר דעם, און דען יו שוד אלוועיס רימעמבער דו האסט דאך א ווייב אין ניו יארק, קען זיין זי וועט שיקן איינעם זאל דיר אראפ שניידן די מעשה, און קען זיין זי וועט עס דען אליינס טון, סעקס איז נישט סעקס היינט, סעקס.

עס איז געווען שבת ביי אונז. ער האט פארלוירן די וואלן. עס איז געווען איינער גאלד וואס האט געהאט א פיש סטאר. ער האט געווינען די וואלן. האט דער רבי געזאגט, איך בין באלעבאס און איך וויל אנדערש. נו וואס האסטו געמאכט דעמאלטס וואלן? טאמער די וואלן וואלטן געלונגען ווי דער רבי וויל, דעמאלטס וואלט גוט געווען. ליסן, א קהילה קען מען נישט פירן נאר אזוי ווי רש"י זאגט דארטן, נעם א שטעקן והך על קדקדם, האק זיי אן, העסטו ווי לאו ענד ארדער. און א לאנד קען מען זיכער נישט פירן אן א לאו ענד ארדער. יעצט איז דא איינער פון די טשיף פון די פאליס, ער איז פון די העכסטע פאור סטאר רענקס וואס איז דא אין מאנהעטן, ער הייסט דזשעימס מאנעהעם, אבער מ'האט יעצט געכאפט אז ער האט אויך געהאט צו טון מיט איינע פון די ארבייטערס דארט. עס איז ממש א שרעק, ס'איז א לאו אן אן ארדער, יעדער קען טון וואס ער וויל. אלס די ליבערלס, מען מעג און דאס מעג מען און יענץ מעג מען, איך האב ענק געזאגט אז זאלטס וויילן פאר טראמפ, עטס געדענקטס? עטס האטס מיך געפאלגט, און ברוך השם ער האט געווינען, איך וויל ענק זאגן א זאך, איך עגרי נישט מיט אלעם וואס ער טוט, אבער איך קען ענק זאגן איין זאך, היז דואין א גוד דזשאב, און עטס באקוקן נאך א זאך, איך האב אים קיינמאל נישט געזען אויף טעלעוויזשן אדער אויף קליפס אן א רעקל, דאס ווייזט א סוירטן רעספעקט, די אלטע יוראפעאישע רעספעקט. יעדער אלטער יוראפעישער דיגניטאר איז ארויסגעקומען אין פאבליק אנגעטוהן, עטס זעהן מיליאנען פיקטשערס פון היטלער ימח שמו, צומאל זעהן מיר די יוניפארם, געקומען גאר דער דער פרעזידענט האט אראפגענומען דעם העמד, און באלד וועט איינער אראפנעמען דעם הויז, און אזא פנים טראגן מיר אונז. איך געדענק ראנעלד רעיגען איז געווען זייער א סוקסעספול פרעזידענט, ער האט אונטערגעבראכן רוסלאנד. אים האסטו אויך קיינמאל נישט געזעהן אן א רעקל.

ס'איז דאך ס'א הלכה מען מוז האבן א כובע צום בענטשן, זיכער איז פלעגט ער אלס קומען קוקן און ער האט הנאה געהאט, איינמאל בין איך צוגעגאנגען ווען כ'האב שוין נישט געהאט קיין דרך ארץ פארן, בין איך צוגעגאנגען און כ'האב אים געפרעגט, זאג מיר עפעס ר' חיים מנשה, זיי זיצן זייער בצניעות, אבער דאס וואס זיי עסן דאס איז כשר? פארשטייסט? האט ער זיך אויפגערעגט. די וואך האט ווידער פאסירט א ביטערע מעשה, אין צפת איז דא א מיידל סקול, ס'הייסט. כנפי יונה. דאס איז א ספרדישע סקול, און די סקול האט מען געגרינדעט ווייל מען האט נישט געוואלט ארייננעמען אלע מיידלעך, האט מען געמאכט א האוז סקול פאר יעדן. די מנהלת האט געפאטשקעט מיט די קינדער, אזוי ווי חי לייפליין, ביז יעצט אז זכרים האבן געפאטשקעט די נקבות האט מען געזאגט אז ס'טאר נישט זיין קיין זכרים, מ'האט אלע ארויסגעווארפן, אבער יעצט קען ס'טאר שוין נישט זיין קיין נקבות אויך נישט, וועם זאל מען אריינלייגן דארט, מאנקיס? זעמער אויף גרויסע צרות, ס'איז א פרוי ניין און דרייסיג יאר אלט. האט געפירט די גאנצע סקול, זיי זאגן זי האט גע'גנב'עט געלט אויכעט אבער דאס איז שוין די די קלייניקייטן, געלט מ'האט גע'גנב'עט קען מען צוריק צאלן, אבער זי האט אפגעהארגעט מיידלעך, מיידלעך זענען אינגאנצן אן דער שאק, אבער זיי זאגן אז יעצט האבן שוין די מיידלעך נישט קיין מורא צו רעדן, ס'איז שוין נישט ווי אמאל מען פלעגט מורא האבן צו רעדן, אה זיי האבן שוין נישט קיין מורא היינט, זיי רעדן שוין קלאר און דייטליך און זיי פארציילן פונקט. זיך וואס איז געווען, און עווענטשעלי וועט די פגע די נגע אוועקגיין פון כלל ישראל, ווייל מען גייט זי איינזעצן, מען האט זי שוין איינגעזעצט, מען גייט זי דארטן האלטן פאר חקירות, און עט די ענד אוו די דעי גייט זיין פרייליך מיט איר, אבער דערווייל האט זי געהארגעט קינדער, אבער. ניין נחום ראזענבערג האט סתם פאנטאזיעס. יא יא פאנטאזיעס, עטס וועט נאכאמאל הערן פון מיינע פאנטאזיעס, ס'וועט ענק לייד טון פאר יעדן טאג וואס עטס האטס געשטערט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב ארויפגעשטעלט א נייע זאך ס'איז א מגיפה ביי אונז אויכעט נאר ביי אונז רופט מען עס נישט טרעפיקינג, טרעפיקינג הייסט מען נעמט מיידלעך יונגע מיידלעך מען טראגט זיי אוועק פון שטוב מען סטראשעט זיי אדער מען געט זיי צו עסן ווען זיי קומען פון א הונגעריגע שטוב און זיי האבן נישט, דאס זעלבע האט פייביש מענדלאוויטש געטון דא ביי אונז די זעלבע זאך ער האט אהערגעברענגט מיידלעך פון בארדיטשוב זיי האבן זיך געדרייט דא אין אונזערע גאסן. מען האט נוהג געווען מנהג הפקר מיט די מיידלעך, איין מיידל האט מיר קאמפלעינט, זי איז איינגעשטאנען ביי יענקי דאסקאל, אבער למעשה יענקי האט זי נישט געבאדערט, אבער דארט ווי זי זי האט געדארפט ארבעטן צו זיין א בעיביסיטער, דארטן האט מען געמאכט מיט איר מנהג הפקר, און דאס איז זייער נישט גוט, ווייל אונז זעמער דאך אויסגעטוהן פון די וועלט, אונז ווייסן מיר נישט וואס גייט פאר, אונז ווייסן נישט אז ס'דא הונדערטער טויזענטער קינדער וואס מען טוט טרעפיקן און רעיפן און נאכדעם באקומען זיי עידס, זיבעציג פראצענט פון זיי האבן עידס, אזוי שרייבן די צייטונגען. און אונז דארפן זיך אנהייבן צו צו געוויינען דעט איטס העפענינג, מען דארף זייער שטארק אנזאגן די קינדער זאלן נישט גיין כאפן קיין היטש מיט קיינעם, כ'האב ארויפגעשטעלט א קליפ פון א מיידל וואס מ'האט זי געהיידזשעקט און מ'האט זי פארקויפט פאר פראסטעטושען, און דאס איז געווען אין ענגלאנד גראדע, און זי איז אריין געגאנגען צו א גוי, און דער גוי האט איר מיט איר מזנה געווען כדרכם, און זי באקלאגט זיך ווי ער האט געריסן שטיקער אין איר, האט נישט געכאפט אז זי איז מיט אזויפיל יארן יונגער פון אים, און ס'איז געווען נעבעך ביטערע צרות, זי איז ארויסגעגאנגען פון דארט. ס'גייט שוין אן אזוי יארן וואס זי וויינט וויינט וויינט, זי קען נישט קומען צו זיך, די מאמעשי קען נישט קומען צו זיך, בקיצור כ'האב עס ארויף געלייגט און ס'האט געשפילט און כ'האב מסביר געווען פארוואס איך לייג עס ארויף, ווייל אונז לעבן אין אזא מין שלעכטע סאסייעטי מוז יעדער וויסן דערפון, ווייסט אויף די באסעס שטייט דאונט פעס די באס אן די רייט ביקאוז די טשיילד דעט יו מייט ראן אווער קאוד בי יור טשיילד. איז בקיצור, איז דער עולם הערט דאס אויס, און א מיידל, א ווייבל, קאלט מיך אן, איך ווייס נישט פונקטליך וואס איר סטעטוס איז, ווייל איך פרעג קיינמאל נישט, ווייל באלד וועט מען נאך זאגן איך האב געוואלט מיט איר האבן צו טון, איך האב נישט געוואלט מיט איר האבן צו טון, איז די סטעטוס האב איך איר נישט געפרעגט, זאגט זי מיר איך מוז אייך זאגן, איך האב אויך געשפילט מיט א בחור, ליבע, געווען א נעיבער גראדע, און אונז האמיר זיך זייער גוט געקענט, און ביי יעדע יומא דפגרא, ווען זיינע עלטערן אוועק געפארן און מיינע עלטערן, ס'איז געווען זומער צו כדומה, האמער אונז געשפילט העווי העווי ליבע, איין טאג האט מיך דער בחור געבעטן לאמיך אריין לאמיך מאכן א געהעריגע בעילה, האט זי קודם נישט געוואלט, זי האט געזאגט ס'וועט נישט פאסן ווייל עס מ'דארף דורכברעכן די בתולים, איך וועל נישט וויסן וואס צו זאגן פאר מיין מאן, ער וועט אנהייבן אראפצוקוקן אויף מיר, האט ער איר מסביר געווען דארפסט דיך נישט זארגן ביז דעמאלטס וועט שוין אסאך זאכן געשען, עניוועי די סוף איז געווען. האט געדויערט א שיינע פאר חדשים ביז די אידישע טאכטער האט זיך געלאזט איינרעדן, און נשים זענען דאך דעתן קלות האט זי זיך געלאזט איינרעדן, און זי האט געטוהן די עבירה מיטן, זאגט זי מיר איר זאלט וויסן ס'איז שוין דורך פון דעמאלטס אכט יאר, אכט פולע יאר, איך קען נישט טראכטן פון א שידוך, איך קען נישט טראכטן פון גארנישט, כ'האב געהאט אזויפיל אינטערעסאנטע זאכן אפ מיי סליוו וואס כ'האב געווילט טוהן און אהער און אהין. איטס אלל גאן וויט די ווינד, איים דיפרעסט און דיפרעסט און נאכאמאל דיפרעסט, פארוואס האב איך מיך געלאזט? און איך האב שוין געזאגט פאר יענעם אויך, דו האסט מיר אזוי וויי געטון, זאגט יענער הער אויס, איך בין געווען אין די זעלבע מין שיף ווי דו, ווי ווער דואינג עקספלארעישן ווארק, עקספלארינג, און ליסען, איך האב געוואלט זען וואט איטס אלל אבאוט, און דו האסט געקענט באשטיין צו זען, נאר אזוי ווי דו ביסט א מיידל האסטו דיך אביסל שווערער אראפגעלאזט, באט עט די ענד אוו. די דעי האסטו דיך גאנץ פיין אראפגעלאזט, ענד איט וואס דאן אוט אוו קאנסענט ענד יו נאו איט, דו ווייסט עס זייער גוט, איך האב דיך נישט איינגעשפארט, איך האב דיך נישט גערעיפט, איך האב דיך נישט געסטראשעט, אונז האמיר עקספלארט וואט אוער באדיס אר אלל אבאוט, און זי זאגט יא באט יו קילד מיי לייף, און זאגט יענער ליסן יו העוו טו פוט יור לייף בעק טוגעדער ביקאוז איטס נאט גוד טו גאו אראונד לייק דיס, שוין, נאך א קרבן, און איך זאג עס נאכאמאל וועגן דעם באריכות, ווייל ווען מיין טאטע. איז געווען נישט מער געדאכט אין דעם נורסינג האום לעבן סקווער, דארט ווי דער ראטענבערג האט געדאווענט און מען האט אים פארברענט וועגן דעם, איז געווען דארטן עטליכע מיידלעך וואס זענען געווען זייער לויז מיט די בחורים, ווערי ווערי לוס, און איך האב געזאגט פאר די מיידלעך יעצט ווייסט איר נישט אז מען טאר זיך נישט אנכאפן נגיעות דאס אלעס איז אסור מן התורה, האבן זיי געזאגט ניין אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט, ווער האט אונז געזאגט דער בוי פרענד?

איז דא אן אנדערער איז די רמב"ן מער מיקל ווי די רמב"ם, די רמב"ם האלט אז ער זאל לאזן שטארבן ווי איידער א טאטש, אבער ס'איז נישט קיין חילוק יעצט די הלכה פוינט, וואס די זאך איז עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין אז נישט דער בחור קען די אלע הלכות, נישט דו קענסט, סאו עווענטשעלי פאלט עטס זייער ביטערליך דורך, און ס'איז אזוי אינטערעסאנט, דער אייבערשטער האט אזוי מחמיר געווען אויף איסורי ביאה, אויף סעקס, ס'איז אבער אזוי אינטערעסאנט אז די מינוט איינער איז עובר די ליין, קראסס די ליין אפילו ער איז א גוי ער געט קאנפיוזד וויילד משוגע זיי ווייסן שוין נישט וואס צו טון דעי סטארט קרייאינג ענד דעי פיניש וויט די רעסט אוו דער לייף אלל דער דרימס פאל אפארט דעם וויל איך יעדן מסביר זיין זייער שיין דעט יו שוד בי ווערי ווערי קערפול ס'קומט יעצט זומער דער זכר האט נישט קיין פראבלעם ער לייגט זיך ארויף אויף דיר ער לעכערט זיך דורך הי ריעלי העז נאו פראבלעם הי וואקס עוועי און אפילו ווען דו ווערסט שוואנגער הי סטיל דאזנט העוו א פראבלעם ער לאזט דיך טראגן די בעיבי. און דו וועסט זיין ריספאנסיבל פאר די בעיבי פאר די רעסט אוו יור לייף, ברויכסט נישט האבן, ער האט עס נישט געטון אאוט אוו לאוו, ער האט עס געטון ווייל ער איז משוגע, איז במילא בעט איך ענק, ס'איז יעצט זימער, כ'האב אייביג געזאגט, די ערשטע מאל נישט צו גיין אויף דראגס אדער נישט צו טאטשן סעקס, איז אסאך גרינגער, ווי נאכדעם ווען מען טוט עס שוין, אז מען זאל זיך ריפרעינען פון טון דאס. ווייל נאכדעם קומט צו דער בויפרענד, דער פארטנער, און יעצט האב איך דאך עס עניוועי שוין געטון. און סא וואט דיפרענס דאז איט מעיק? לאמיר שוין גיין ווייטער און ס'איז ווערי בעד און וועגן דעם טענה איך אז מען דארף לערנען אין אלע חדרים און אין אלע מיידל סקולס די אלע זאכן ווייל סאיז דא זייער אסאך, נײַנציק פראצענט, מיידלעך פאלן אריין אינעסענטלי, סאיז דא מיידלעך וואס זענען היץ-קעפ וואס זיי גייען אנרייצן בחורים אבער נײַנטי פראצענט פון אלע קעיסעס איז די מיידל געווען עז אינעסענט עז א וויסל. זי האט עס געטוהן ווייל תאוות האט דאך יעדער, פארשטייסטו, הונגעריג איז מען, באט דעי דידנט נאו וואט דעי אר געטינג אינוואלווד, און וועגן דעם א בערך דרייסיג פראצענט פון די אלע מיידלעך וואס זענען מזנה פון די היימישע עולם דעי קאם אוט וויט פרעגנענסיס, און נאכדעם האט מען א פראבלעם, מען פארקויפט עס ערגעץ אין אויסלאנד, און די מאמעס ווייסן קיינמאל נישט ווי די קינדער זענען, און ס'דא אנדערע זאכן וואס מען טוט, ס'דא רציחה וואס מען טוט, ס'דא אלעס. ס'איז דא וואס די מאמע הרג'עט די אייגענע קינד, מען האט איינגעזעצט אין ארץ ישראל אויך אפאר וואכן צוריק א מאמע וואס האט געהארגעט דאס קינד ווייל מיט איר מאן האט זי נישט געקענט האבן קינדער, ס'איז געווען א בוני עולם בעיבי א זיבן יעריגע, און זי האט נישט געקענט האבן באמת קיין קינדער מיט איר מאן און שי ביקעים פרעגנענט, סאו האו דיד איט העפן, זי האט מזנה געווען האט זי נישט געוואלט טראגן א ממזר אויף זיך, איז זי געגאנגען זי האט אים דערטרונקען אין א דזשעקוזי. און זי איז געגאנגען יעצט זיצן פאר לייף. סאו איך האלט אז מען דארף רעדן פון די אלע זאכן, און נישט נאר איך האלט אז מען דארף רעדן נאר מען רעדט שוין, ס'איז דא די ליבע, ס'איז דא א תלמוד תורה האט מיר אפן געזאגט מיט דיינע זאכן גייט מען צושפארן א תלמוד תורה געטע אין לאנד, זאג איך הער אויס ס'איז נישט מיינע זאכן איך בין נאר וואס איך ברענג עס ארויס ווייל איך זעה דאך די בחורים, איך האב איין מעלה וואס כמעט קיינער האט נישט אז איך האב נישט קיין מורא צו רעדן איך לאך פון יעדן איינעם איך האב גארנישט איינגעשטעלט מיט די גאנצע קאמיונעטי וואס איך וואוין דא איז דעטס וואט איטס גאנע וויינד אפ טו, מ'עט אדער צושפארן די סקולס אדער מ'עט מוזן לערנען. און איך וויל פרעגן נאך א זאך, איך וויל דער עולם זאל פארשטיין, הגע עצמך, ס'איז דא יעצט א נייע זאך וואס דאס האט גארנישט צו טון מיט מיר, ס'איז סאבקאנטשעסלי געקומען ווייל זיי האבן געזען אז אונזער חינוך איז אין דר'ערד, מ'קען זען אויף אלע קליפס וואס זענען ארום געגאנגען, זיי האבן בודק געווען ישיבות, די קינדער האבן גארנישט געוואוסט פון לימודי חול, זיי האבן נישט געוואוסט וויפיל זעקס מאל זעקס איז, און די גאווערמענט. ספענד פאר דעם מיליאנס אוו דאלערס, זיי ספענדן נישט קיין געלט אז דו זאלסט לערנען פון אביי און פון רבא, דעיר נאט אינטערעסטעד אין דעט ביקאוז זיי זענען ווערי קאנסטעטושענעל אז מען טאר בשום אופן נישט טוהן אזא זאך ווי מען זאל אויסגעבן די געלט פאר רעלידזשען און במילא ווילן זיי דאס נישט נאר וואס מ'רעדט זיי איין אז מ'עט ווערן רבנים, מ'עט ווערן פירער פון קהילות, מ'עט ווערן פרינציפעלס, רעדט מען זיי איין אז דאס פעלט אויס, און ממילא פעלט אויס מ'זאל לערנען אביי ורבא, באט די ענד אוו די דעי האבן זיי גענומען סטאטיסטיקס וויפיל זענען געווארן רבנים האבן זיי געזען קיינער נישט, ס'דא אין סאטמאר איז דא קוקטס אן קיין עין הרע וויפיל סאר אן עולם מענטשן קוקטס אן וויפיל רבנים זיי האבן. כמעט גארנישט, פאר דעם לוינט זיך זיי נישט. און איך האב ענק אייביג געזאגט, ווילאנג אונז עמיר האנדלען אונטער אונזער מזוזה וועט זיין אלעס גוט, די מינוט ס'וועט ארויסגיין פון די מזוזה ס'וועט גיין צום גוי זעמיר אויף צרות. ס'איז געווען דעמאלטס רבי אהרן האט געהאט דעם סקול דיסטריקט, איז געגאנגען וואלדמאן און ער האט גע'מסר'ט אז מ'זאל אראפנעמען די מזוזה, יעדער האלט ער איז געווען א הירא, ער האט געראטעוועט גאנץ קרית יואל, ער, ער האט געראטעוועט? ער האט אין דער ערד געלייגט גאנץ קרית יואל. ער האט עס אין דער ערד געלייגט ביז צום היינטיגן טאג. אז אהרן האט גע'גנב'עט יעצט א לאנטש פראגרעם האט איינער גע'מסר'ט אונז ווייס מיר ווער. און היינט קענסטו טון וואס דו ווילסט. קומען דער שייגעץ יאסל וואלדמאן און האט מחליט געווען אז טאר נישט האבן קיין מזוזה אויך נישט. האט מען דאך געוואוסט אז אהרן וועט עס אראפנעמען, וועט מען זאגן ער איז א שייגעץ. האט אהרן זיך אויפגעשטעלט און געזאגט דאס איז א פאסט אפיס. מען רעדט פון א פאסט אפיס. ס'איז געווען אמאל עפעס אין כנסת, אין פארלימענט אין פוילן זענען געזעסן רבנים. איז געזעסן דארטן אסאך, בעלזער רב איז דארט געזעסן, נאך עפעס א רב, אנדערע, און די רב שפירא, אלע, זיי האבן געהאט א מיינונג, ווייל זיי האבן געהאט א גרויסן עולם, איז געגאנגען דער חברה מאן און מען האט עפעס אנגעדרייט עפעס א געזעץ, אזוי ווי דא א על טי בי דזשי לאו, איך ווייס, בקיצור האט מען מחליט געווען אז דער רב וועט פרעגן א רב און ער וועט פסק'ענען. קיצור האבן זיי מחליט געווען אז מיר פרעגן ר' יוסף שאול נאטאנזאהן וואס עפעס ווי קומט אריין ר' יוסף שאול דאך נישט געזעסן אין פארלימענט ווייל זיי האבן געזאגט אז די פאסט טרעגער האט צוויי זעק פאסט יעדן טאג פאר אים אליין און שטעלט אייך פאר וואסארא געזעגנעכטס ער האט געהאט ס'איז נישט קיין געלט ס'איז געווען שאלות ר' יוסף שאול שואל ומשיב האט מען געזאגט ער האט די מערסטע שאלות איז ער די גרעסטע רב און ער וועט פסק'ענען און מ'האט אים טאקע געפרעגט ס'איז זעלבע אויך אהרן ווען מ'רעדט פון א פאסט אפיס דו האסט דעם גרעסטן פאסט אפיס נישט דא נאך איינער אין גאנץ קרית יואל וואס קריגט אזויפיל מעיל וויפיל דו קריגסט אבער נישט שאלות און תשובות נאר די אלע די אלע די די באלאוניס מיט די גניבות מיט די אלע טרייפעס מיט אלע סאו בקיצור איז דאס אלעס איז געווען ווייל איך האב אייביג געבעטן דעמאלטס אויכעט איך בין געווען שטארק אינוואלווד אין די אלע מלחמות איך האב געבעטן זיך צו ר' אברהם לייטנער איך האב זיך צו יעדן געבעטן רבותי ווילאנג ס'גייט נישט ארויס צום גוי וויר סעיף די מינוט ס'גייט ארויס צום גוי זעמער אין דר'ערד אזוי ווי ס'דארף צו זיין און זיי האבן נישט געפאלגט ווייל יאסל האט באקומען געלט גערעדט פון די בני יואל צו פון די בני זלפה פון די רעבעצין פון די אלע משוגעים האבן זיי נישט געקוקט אז זיי ברענגען אונטער סאטמאר זיי האבן בעסיקלי אונטער געברענגט יעדע אידישע ארגאניזעישן אין אמעריקע מען טראסט אונז היינט גארנישט ווען איך בין ארויס געקומען אז ס'דא סעקשועל אביוז ביי מלמדים מיט רבנים ווער וואלט מיר ווען געגלייבט אזוי ווי אלעס איז שוין געווען אין דר'ערד עניוועי האט מען שוין געגלייבט דאס אויכעט און דאס איז א גרויסער חורבן סאטמאר האט געמיינט זיי קענען טון אזוי ווי אינדערהיים. כ'ווייס ס'איז געווען א איד, איך האב געוואוינט אויף לי קארנער העיווארד, איז געווען דארט א איד וואס האט געוואוינט אין איינע פון די גרויסע דריי בילדינגס אויף העיווארד סטריט, און ער האט געקויפט גע'גנב'עטע סחורה פון די מאפיא און ער האט עס פארקויפט, ס'איז געווען א שיינע פרנסה. בקיצור, ויהי היום מ'האט אים געכאפט, די רבי האט אים געלאזט רופן, ס'איז געווען א חילול השם פאר סאטמאר, און די רבי האט אים געזאגט איך ווארף אייך ארויס פון מיין קהילה. זעהט אויס דער רבי האט שוין גענומען זיין חכמה פון דעם שייגעץ יצחק שטערן דער וואס האט מיך ארויסגעווארפן, זעהט אויס דער רבי האט נישט געכאפט וואס ער טוט, ער האט גענומען גרויס חכמה פון די שקצים ארום און ארום, די ירושלימער און די לאנדאנער גנבים, עניוועי עס איז נישט וויכטיג, קיצור, ויפתח ה' את פי האתון פרעגט דער איד דעם רבי'ן טייערער רבי, מיין טאטע איז דאך אינדערהיים פון סיגוט, מיין זיידע פון סיגוט, און מיין עלטער זיידע פון סיגוט. מיט וואס האבן די אידן געהאנדלט אין סיגוט? מען האט געשווערצט די גרעניץ. ס'איז געווען דארטן די מארמארישע גרעניץ פון רומעניע מיט אונגערן, און אקנע סלאטווין האט עס געהייסן, איך ווייס פונקטליך, עס איז נישט וויכטיג. זאגט די רבי, מיט דעם האט מיין טאטע געהאנדלט און מיין זיידע, און די גמרא זאגט א מענטש זאל האנדלען באומנות של אבותיו. איז אונזער הייליגער רבי האט געהאט א מורא'דיגע מעלה, ווען דו האסט אים געמאכט שאך מאט האט ער צוריק געצויגן, ער האט געזאגט דו ביסט גערעכט, און ער האט אים געזאגט כהאי לישנא, דארט אינדערהיים ביי די גרעניץ אז מען האט געכאפט איינעם שווערצן אדער וואס, איז בסך הכל איז עס ארויס געגאנגען נישט מער ווי ביז צו די באאמטע דארט, מען איז געגאנגען מען האט באצאלט אפאר טאלער, מען האט באצאלט שוחד, מען מען האט שוין עפעס געטון, און יענער האט אויכעט געכאפט נאר ווייל ער האט געוואוסט דא האט ער מאכן אפאר רייניש אין די זייט. האט אים די רבי געזאגט, דא גייט עס אריין אין צייטונג, אין ניו יארק טיימס און דאס פארט ארום אין די גאנצע וועלט, און יעדער ליינט עס, און עס איז א פיקטשער פון אייך, און איך וויל נישט עס זאלט מער עוסק זיין אין די זאכן, וואס דיין טאטע האט געטון דאס איז דעמאלטס, היינט איז אנדערש, האט דער איד געזאגט, רבי פיין, בין איך מקבל אויף מיר, איך וועל עס נישט טון מער, ער וואלט עס עניוועי שוין נישט געטון ווייל מען האט אים געכאפט, איז למעשה האט ער אויפגעהערט און האט מצליח געווען אויף אן אנדערן וועג, איז דאס דארף מען וויסן, דער רבי האט געהאט א סיסטעם אז ווען ער האט געהערט א איד ענטפערט אים צו די זאך האט ער געוואוסט איך דארף טשענדזשען פאליסי, און די זעלבע זאך איז דא אויכעט, מען האט גענומען נאר א מזוזה, ס'האט קיינער נישט אויסגעפיגערט אז די סוף גייט אויסקומען אז די גאווערמענט האט זיך אריינמישן, און מ'עט זעהן אז אהרן האט דארטן געהאט צענליגע פרויען וואס האבן בכלל נישט בעלאנגט דארטן, ס'איז געווען א פרוי מיט שוואכע נערוון, זי האט געהאט צען קינדער האט מען צוגענומען די קינדער מ'האט אויף דעם געמאכט גרויס געלט, אהרן האט אויך געטון אלע זיינע שייגעץ שטיק, אהרן איז נישט קיין צדיק, און קהל יטב לב און.

אזא חורבן האט מען נישט געקענט אפמאכן, און מען האט פארשעמט אידישקייט, מען האט פארשעמט דעם אייבערשטן, מען האט פארשעמט די תורה, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט, יעדער האט געמיינט ער טוט א חכמה. ב"ה היינט זענען זיי שוין פארטוויקלט אין אלע זאכן פון די ישיבות, פון די מוסדות, פון די תלמוד תורה'ס, זיי דארפן וויסן אלעס וואס ס'גייט פאר, מען קען שוין קיינעם, מען קען שוין קיינעם נישט פארקויפן מער באלאני, און די האלי ראביי מיט די האלי תורה,

ער דארף נישט זיין קיין טראק טרייבער און דער סיגעטער רב האט אויך נישט געדארפט זיין א טראק טרייבער, ער האט געזאגט פאר רבונו של עולם דו האסט מיר געגעבן א שטוב מיט קינדער איך אפרישיעט זייער שטארק וואלט איך געמוזט האבן געלט זיי אויסצוהאלטן און ער איז געווען דער ערשטער וואס האט מתיר געווען כל הטריפות אין אמעריקע דער ערשטער פון די ערשטע ער מיט זיין שוואגער דער באטערער איז למעשה האבן מיר ליידער אריינגעמישט די גוים איבעראל ווען איך האב געדארפט האבן מיין מלחמה האב איך געזאגט אז אז יעדער האט געמישט דעם גוי פאר אלע זיינע טנופות יוסל וואלדמאן האט געמעגט גיין צו די גוים ווען ער האט געוואוסט ער ברענגט אונטער א קהילה שלימה, און אז זיין שייגעץ מיט זיינע רשעים האבן זיך נישט געוואלט בייגן האט מען זיך געוואלט פארהאנדלען, יא אז ענק מעגטס עס טוהן פאר ענקערע שטות'ן וועגן דעם סקול דיסטריקט פארוואס זאל נחום ראזענבערג דאס נישט טארן טוהן אז מען מאלעסטעט קינדער, כ'מיין א יאר צוריק האט מען דאך געזאגט ס'געשעהט נישט, היינט איז. שוין יעדער מודה אז ס'איז געשען, שאלה איז נאר וויאזוי איז דאס אז קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, און אז אפילו היינט איז נחום ראזנבערג אויכעט דער איינציגער? איך בין שוין נישט דער איינציגער אבער איך בין געווען דער פראנט ראנער אסאך יארן. סאו יעצט האמיר אן ערנסטן פראבלעם, ס'איז א סיריעס פראבלעם געשען, די גאווערמענט האט זיך אריינגעמישט און זיי פארלאנגען וואס זיי פארלאנגען און איך שטיי אין די בעק פון די גאנצע זאך, איך זאג זיי נאך ביז מ'וועט נישט לערנען סעקשועל ביהעיוויער אויף די באדי, בין איך נישט צופרידן, זיי האבן עס צוריטן, איך האב עס זיי געשריבן, איך האב אלעס געטון, איך האב גארנישט אז דאס בחור'ל עט וויסן סיקס טיים סיקס, און עט נישט וויסן אז ווען ס'קומט אן אלטער איד מיט א ווייסע בארד און ער וויל אים אנכאפן דארטן ווי מ'טאר נישט, דא זאגן דאס מיאוס'ע ווארט ביים פופיק צו ביים תחת צו שטופן אין אים, דעמאלטס דארף מען מאכן א שווייג און מ'טאר אים גארנישט זאגן ווייל ס'איז זיין זיידע סוף כל סוף, און ס'איז דא א מצוה אין די תורה, והדרת פני זקן. מיט די אלע אנדערע זאכן, אז דו לערנסט מיט דעם יונגל והדרת פני זקן, דארפסט אים זאגן ולא במקום שיש חסרון כיס, אז ער טאטשט דיך ביי די כיס, כיס מיינט די ביצים וואס איז אין א כיס, אדער די פרוי'ס אבר וואס איז אין א כיס, אריינגעלייגט. די פאלאופיען טובס. דאס אלעס איז באהאלטן, א כיס בתוך כיס, איז אז דו לערנסט מיט דעם יונגל והדרת פני זקן, זאלסט אים לערנען ולא במקום שיש חסרון כיס, אויב סקומט ארויס. אזא מורא'דיגער אומגליק אז א טיטשער קען אנרירן מיידלעך און פאר יארן האבן מיידלעך מורא צו קומען פאראויס, דעמאלטס איז ענקער טיטשינג ראנג און דאס איז נישט וואס איך וויל מען זאל טיטשן, איך וויל מען זאל טיטשן די דעוועלאפמענט אוו די באדי, די צניעות, עס טאר זיך נישט דרייען קיין שום מנהלים אין מיידל סקולס, דאס האט מען שוין אנגענומען כמעט אין די גאנצע וועלט, איך בין געווען אין ארץ ישראל אפאר יאר צוריק כ'האב אויך אויף דעם געפייט און זיי האבן מחליט געווען אז ס'איז ריכטיג, ווייל זיי האבן אויך געהאט מעשות כסדר, זיי האבן מיר פארציילט. ס'איז געווען מעשה'ס א מיידל פלעגט אהיים קומען און זיי האט געוואלט האבן גוטע גרעידס און ס'איז געווען ווי מ'רופט עס די טיטשער'ס פעט האט זיך געלעקט צום טיטשער און וואס איז געווען דער סוף? די טיטשער איז אוועק געלאפן מיט איר, זיי האבן חתונה געהאט, זיי האבן מזנה געווען, ווייס איך וואס זיי האבן געטון, איי דיס קענט גאו אן ענימאר. עניוועי, ס'פארט גוט ברוך השם, ס'פארט שטארק, דערווייל פאלן נעבעך אסאך קרבנות, מדינת ישראל האט א ליסטע פון פיר און צוואַנציק טויזנט מענטשן וואס זענען שוין געפאלן, ביז יעצט, און עס וועט נאך צוקומען ליידער, אבער אזוי איז עס, אנדערש קענסטו נישט האלטן קיין לאנד, איז למעשה דארף מען זיך אויסלערנען, אונז פייט מיר, אונז זעמיר דא טו סטעי, אונז זעמיר נישט דא צו אנטלויפן, מ'האט מיר שוין געאפערט געלט, מ'האט מיר שוין געאפערט א דירה אין ווילימסבורג, בעפאר כ'האב נאך געהאט צייט צו מאכן א דעסיזשן, איך האב געזאגט אז איך וויל עס נישט, כ'האב געלאכט פון יענעם, בעפאר כ'האב נאך געהאט צייט צו מאכן א דעסיזשן, האט שוין דער אייבערשטער מיר געזאגט ס'איז אינגאנצן נישט קיין נסיון, און יענער האט עס מיר געאפערט איך זאל נישט רעדן וועגן ער האט געהאט א האל וואס איז אפן אום שבת, און עדווערטייזט אין אלע גויאישע געגנטן און פלעגן זיי קומען דא איבערלאזן אין די טוילעטס אזאלכע ביזנעס קארדס צו איר ווילט אויסגיין, אויף ענגליש, און איך האב געזאגט איך האלט מיך נישט ביים בייגן איך דארף נישט ער ענדיגט יעצט א די א אפארטמענט ער וועט מיר געבן א דירה איך זאג ווער ברויך די דירה איך בין אן אלטער איד איך ווייס

די גמרא זאגט מען זאל נישט טרינקען א כוס של עיקרין, שטעל דיר פאר זיי האבן נאך נישט געוויסט דעמאלטס פון אינפעקשעס דיזיזעס, זיי האבן נישט געוויסט וויאזוי מען סעיווט א מענטש מיט א הארץ אטאקע מיט די אלע זאכן, אבער איין זאך האבן זיי געוויסט, א כוס של עיקרין, דאס האט געמוזט זיין, כוס של עיקרין מיינט אז די פרוי האט געוואלט מזנה זיין, זי האט נישט געוואלט אריינגיין אין פרעגנענסי האט זי געטרינקען עפעס אזא כוס פון מעדיקעישאן און ס'האט צוגעמאכט זאל נישט קענען ווערן פרעגנענט. דאס איז די עלטסטע פראפעשן וואס איז דא אין די וועלט. ס'איז דא דארטן ווי מענדעלע אמסטערדאמער האט געכאפט אפאר נקייבות דארטן אין אמסטערדאם איז דארטן שרייבן זיי אז אין אמסטערדאם איז עס הונדערט פראצענט ליגעל זנות שרייבן זיי איטס די אולדעסט געים אין די ווארלד דעטס איט זיי גייען נישט צוברעכן די אולדעסט פראפעשן אין די ווארלד. איז למעשה דאס איז אלץ געווען און דאס העט זיך נישט אפשטעלן אבער איין זאך אונז גיימער אויסלערנען אונזערע קינדער צו האבן אין דר'ערד. יעדן מענטש, ווער ס'שלאגט זיך שלאג מיר אים היינט צוריק, לייג מיר אים ארויף אויפן האטליין, מיר טוען מיר וואס מיר קענען, מיר לויפן אים נאך אין די גאס אויך, דא איז עפעס א איד, כ'קען אים אפילו נישט ביי נאמען, אפאר יאר צוריק האט מען געמאכט א מיטינג, ס'איז געווען עפעס מ'האט דעם קאלעצקי געהארגעט, האט מען געמאכט די הצלה, צו כ'ווייס ווער ס'האט עס געמאכט פונקטליך, האבן געמאכט א צאמקונפט אז מ'זאל געבן חיזוק פארן עולם מ'זאל נישט צובראכן ווערן, איז למעשה איז.

גיי ארויס פון שטאט! אוי האט ער זיך געפעקלט, הו! איז ער אנטלאפן. אונז גיימער דאס נישט נעמען פון ענק, ווער זענט עטץ? זיי קומען אויף אזיאטישע פערד און זיי פירן דא אונזער שטאט. עניוועי, אונז גיימער אויסלערנען די קינדער אלעס, און אז איינער איז ברוגז און ער האט א פראבלעם מיט זאגן א פיפיק, זאל ער זאגן פאר די קינדער אן אנדער נאמען. מאכטס א נאמען, מעיק אפ א נעים, דעטס אלל, באט מעיק שור אז דו ווייסט אז דאס קינד כאפט אז מען רעדט פונעם פישער, און דאס מיידל כאפט אז מען רעדט פון איר לאך, ווייל טאמער נישט האסטו גארנישט אויפגעטון פונעם גאנצן חינוך. יעצט, איך וויל פרעגן דעם עולם אן אפיקורסישע שאלה, איך האב נישט ליב צו פרעגן אזאלכע שאלות, אבער איך מוז אמאל פרעגן, מיט וואס זעמער אונז זיכער, מען שיקט מיר אונזער קינדער אין קעמפ, ס'איז א סליפ אווער, זיי קומען נישט אהיים, מיט וואס זעמער אונז זיכער אז די מיידלעך ווערן נישט געבאדערט היינט ביי לעסביענס? ביי מענער איז שוין שווער מען זאל זיך באדערן ווייל דער עולם האט שוין אייז און איערס אפן. האו דו ווי נאו? עס איז נישט דא קיין לעסביען פרוי וואס זי פאטשקעט נישט ארום מיט די מיידלעך, און ווען דאס זי וועט אהיים קומען זי וועט טאקע האבן געהאט פרישע לופט זומער וועט זי אויך האבן א שמוציגע טיטשער. עס איז געשעהן אין אוסטראליע, דער בעק, אברהם הערש בעק ימח שמו ער זאל פוילן אין קבר, ער האט אפגעפייגערט גראד נאכדעם, הי קאדנט טעיק איט. הי קאדנט טעיק איט ווייל מען האט אים יעדעס מאל געקאלט איך האב אויך געקאלט שייגעץ דו וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט דו האסט געוויסט דו האסט איר נאך געלאזט עקסקעיפן ס'דא פיקטשערס פון די מיידלעך וואס מען האט גערעיפט ווי זיי זאגן זיי קענען נישט קומען צו זיך ווייל מען האט אפילו נישט געמאכט א אפילו נישט קיין דין תורה מען האט זיי נישט גערופן צו א רב זי איז אנטלאפן מען האט איר געצאלט געלט מען זאל עפענען עפעס א טרעוול עידזשענסי אינמיטן די נאכט אז מען זאל די אכט שרה'ן צו מירע מיט איר מאן און לאזן עסקעיפ, איז דעט רייט? די מיידלעך זיי האבן זיך געלאזט פאטאגראפירן, זיי האבן געמאכט א מורא'דיגן שיינעם ארטיקל און זיי זאגן ווי אר הערט, אונז זעמיר געגאנגען אין חדר און אין סקול, ס'איז א מיידל סקול, ווייל מ'האט געוואוסט דארט לערנט מען דעם דבר השם, און איט טורנד אוט טו בי אז מ'האט אונז אזוי ביליג און בלוטיג מאלעסטעד דעט איטס אנבעליוועבל, און בעק איז געווען די רב און ער האט עס צוגעלאזט.

שרייט איצעלע פימפ דעם פימפאלק שרייט דא איינער וואס איז דריי מאל געווען געגעט צו דעם פערדע מאל שוין צו ער האלט שוין ביים פיפטן מאל איך ווייס אליין נישט וואו ער האלט און ער טוט א טובה און ער האלט איצעלע פימפס טאכטער פאר אים זאל איך מיך דערשרעקן ער איז א בן תורה ער פארקויפט שמאטעס ער פארקויפט אזאלעכע בעגס וואס מען טראגט מעל דאס איז זיין גאנצע קרעדענשל מיט אן אלטן רויטן טראק. כ'האב געזען יעצט ס'איז געווען הכנסת ספר תורה דארט אפאר חדשים צוריק איז דער שייגעץ געפארן פון דא צו טאנצן מיט דעם גרויסן רב דעם שייגעץ ימח שמו וזכרו ער זאל פוילן אין קבר ער זאל נישט האבן קיין מנוחה ס'דא דא מסתם פֿופֿצן מיידלעך וואס וועלן קיינמאל נישט האבן קיין מנוחה. ומצאן מנוחה אשה בית אישה. זיי וועלן נישט טרעפן קיין מנוחה בבית אישה נישט האבן קיין מאן אינגאנצן.

איך האב שוין געענדיגט מיט דעם דאווענען, מען האט מיר שוין פארציילט די מעשה מיטן קדושת יום טוב צו מיטן ייטב לב מיט ר' משה אריה פריינד דעם ראש הקהל פון סיגוט, א רב האט מיך אפגעקאלט ער האט געזאגט איך מוז דיר דעס פארציילן אז ר' משה אריה פריינד ער איז געווען די זיידע פון די פריינדישע געווען דער ראש הקהל אין סיגוט געווען אמאל א פיקוח נפש מען האט געמוזט אויס מען האט געמוזט ראטעווען א מענטש ערב יום כיפור, ארויס מען זאל אים נישט איינזעצן, שוין בקיצור פֿינף מינוט צום זמן איז ער אנגעקומען אין שול, וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען אז ער האט זיך אויסגעוויינט נאך יום כיפור פארן ייטב לב צו פארן קדושת יום טוב, האט ער אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס איך וויל דיר זאגן, הייליגער רבי, איז נישט געווען קיין מנחה ווי עס דארף צו זיין, איז נישט געווען גארנישט ווי עס דארף צו זיין, איך האב נישט געקענט דאווענען סעודה המפסקת, איך האב גארנישט געקענט טון, איך בין אריין גראד אין. און צו די און צו דעם כל נדרי, און ער האט געוויינט און געוויינט און געוויינט, אדער די ייטב לב אדער די קדושת יום טוב, איך געדענק נישט וויאזוי מ'האט עס מיר פארציילט, האט אים געזאגט, משה אריה, איך וויל דיך פרעגן, איך האב אלעס מיטגעמאכט, איך האב געהאט סעודה המפסקת, איך האב געזאגט תורה, איך האב מעורר געווען דעם עולם פאר תשובה, איך האב געדאוונט מנחה ווי עס דארף צו זיין, איך וויל דיך פרעגן, דו וואלסט זיך געוואלט טוישן מיט מיר? איך. טויש מיך גערן מיט דיר פאר אזא מצוה וואס דו האסט געטון, סאו איך באקלאג מיך שוין נישט, ס'איז מן השמים אז איך דארף דאווענען אין צפת אדער אין ירושלים, די יאר וועל איך נישט קענען דאווענען אין צפת אויך נישט ווייל אזוי ווי איך ווארט אויף רעגן אין א מקווה, כ'ווארט אויף עטליכע מקווה'ס אויף רעגן און דאס איז אלץ אין ירושלים, און כ'וועל אפילו נישט קענען דאווענען ביים כותל ווייל כ'וועל מוזן זיין אין בית וגן און דאס איז זייער ווייט צו וואקן. אזוי דער איד זאגאוויער האט ער מיר געגעבן אייביג אזא. אין רחוב יפו האט ער א הויז האט ער מיר געגעבן איך זאל דארט איינשטיין פלעג איך צואוואקן צום כותל ס'איז געווען ממש אפאר מינוט אבער פון דארט ווי איך בין וועל איך נישט קענען דאווענען איך האב דארט געטראפן אסאך מענטשן פרעגן זיי ביסט א שייגעץ ראש השנה יום כיפור קומט מען דאווענען דא איך האב עהם געזאגט איך האב געדאווענט אויף רחוב יפו א נעכטיגן טאג איך האב געדאווענט ביים כותל פרעגט מיך איינער שעמסט דיך נישט א סאטמארע תלמיד זאג איך הער אויס.

שאלות און די תשובות. עניוועי, זאגט דער רבי חלילה איך האב דיך נישט געמיינט, דיין פרוי זאל זיך אפגעבן שעות זאל קעמען די האר און ס'זאל נישט זיין קיין חציצה, יעדער איד האט זיין מישן אין לעבן. נו בקיצור, וועל איך מיר מוזן זוכן א שול, כ'האב שוין געהאט, מ'האט מיך שוין ארויסגעווארפן פון בית וגן אויכעט פאר א יאר, נאר נישט מ'האט מיך געוואלט פארקויפן א סיט, און איך האב אנגעהויבן צו שרייען וויאזוי קענט עטץ מיר פארקויפן עטץ האטס מיך נישט אויסגעטשעקט, צוגעקומען דער ראש שכונה זאגט זייט שטיל, דאס איז אין אמעריקע. בין איך געגאנגען צום רב, רב ראטענבערג, זייער א חשוב'ער רב, האט ארויסגעגעבן ספרים אויף נדה, מקוואות, אויף אנדערע זאכן, איז א ראש ישיבה פון פֿיר הונדערט בחורים, און ער לאט מיך רופן, און ער זאגט מיר אז אזוי ווי ער הערט עס וויל ער וויסן וואס עס גייט פאר, האב איך אים געזאגט, פרעגט ער די משטרה קען וויסן גראד פון א מענטש צו ער איז א פעדאפייל צו נישט, זאג איך אין צוויי מינוט, ער האט אויפגעקאלט א גרויסן שוטר, נישט מיט יוניפארם, אזא. א היי רענק אפיסער און געפרעגט זאג מיר דו קענסט וויסן? זאגט ער יא נעם מיין גאנצע שול און טשעק זיי אלע אויס, ענד געס וואט ס'איז צוריקגעקומען אז איינער איז אנטלאפן פון טבריה פינעף זעקס יאר צוריק האט זיך פארלאזט א שיינע בארד און ער איז א געהעריגע פעדאפייל ער איז א פעדאפייל אז מען זוכט אים זענען זיי געגאנגען זיי האבן אים אויפגעפיקט זיי האבן אים איינגעזעצט געקומען צוויי שלוחים צו מיר זיי האבן מיר געזאגט איר קענט נישט דאווענען ביי אונז אין די שול די רחוב הגרא ווייל איר זענט א מסור איך לאך נאך יעצט. יא יא ער האט געמיינט איך גיי דאווענען רחוב הגר"א איך האב געמיינט ס'איז דא ערליכע מענטשן דארט ס'איז יעצט דא אויכעט די עף בי איי האט ארויסגעגעבן שוין ביי אונז אלעס אז ס'איז געווען איינער וואס איז א געהעריגער אראבער וואס האט געהארגעט און אויפגעבלאזן מענטשן ער האט זיך באהאלטן אלס א פרומער איד א ספרדי האט זיך געלאזט וואקסן א בארד און ער דרייט זיך ערגעץ ביי אונזער היימישן עולם פארשטייסט וואס דא גייט פאר ס'איז א מיש מאש סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט ס'איז אסאך הלכות בטל געווארן. לא יבא אדומי ולא יבא מצרי, עמוני, די אלע זאכן איז בטל געווארן, פארוואס? ווייל דו ווייסט נישט פון וואו יענער איז, ער האט גענומען א גרויסן טשולנט טאפ און אויסגעמישט אלע באנדלעך, קיינער ווייסט נישט דאן פון וואו ער קומט און וואטעווער די סטארי איז, דא נאר איין עצה מען זאל קיינמאל נישט חתונה האבן, נו אבער דאס קען מען דאך נישט, איז במילא די אלע זאכן זענען ליידער שוין בטל געווארן, צו מען נעמט גרים פון די שבעה אומות צו נישט איז אויך א מחלוקה. איז אבער על כל פנים, למעשה איז היינט אויסגעמישט, ס'איז א מערבולע, ס'איז אויסגעמישט, סאו האב איך געמוזט גיין דאווענען פאראיאר ביין כותל, נישט דאווענען ראש השנה יום כיפור אן א מנין, ווייל יצחק שטערן האט פארדרייט זאלי קאהן צו מאכן חתימות מיטן פשרנ'ע רב, האב איך מיך באהאלטן פון זיי צו די נייע רעפ, איך וויל אייך זאגן, איך האלט ר' מאטעלע איז געווען די מאסט סוקסעספול דזשיניעס וואס איז געווען, אין די לעצטע הונדערט יאר. דער בעל שם הקדוש איז געווען א קליינע בעיבי קעגן ר' מאטעלע. ר' הערש איז געווען די זון פון בעל שם הקדוש האט זיך אנגעטון די בעקיטשע פונעם בעל שם הקדוש נאך זיין פטירה. ווען ס'איז געקומען דער בעל שם הקדוש אין חלום זאלסט עס געבן פאר רבי ר' בער, דו ביסט נישט ראוי צו דעם, האט ער עס אויסגעטון, געגעבן פאר רבי ר' בער. ר' מאטעלע איז אזא מין צדיק און אזא דזשיניעס און אזא מין. מעניפולעיטער אז ער האט גענומען א נואף וואס ער האט געטאטשט א פרוי בהוד יפיו ברבים אויף דעמאלטס האט מען אים געמאכט אויס מוהל ער טאר נישט אליין גיין מ'האט אים מיטגעגעבן איינעם וויאזוי האט ער געהייסן פישל פישל האט ער געהייסן אין די ישיבה געווען אונזערס א חבר זיינס א זון פרעגטס ענק נאך ווער ס'גייט מיט עניוועי יענער אליינס גייט אויך אסאך מאל פאר אליינס פארשטייסט איז אין גוטע צרות עניוועי איז דער חזיר איז היינט געווארן דער גרעסטער רבי באזיצט ר' מאטעלעס פלאץ. ווייס אז דו קענסט זעהן פון דעם אז ר' מאטעלע איז נישט ווערט געווען קיין סאך מער, דעטס אלל. כ'זאג נישט ער האט געטאטשט פרויען בהוד יפיו, אבער דאס איז געווען אלס א בי עס סטארי די גאנצע זאך, און אייבישטער און תשובה וועט ש ב ב ב ב ב מען זאל געבן צעטליך וויפיל שעה מען לערנט, מען דארף געבן א אנדער צעטל מיט וויפיל זונות מען איז געגאנגען אין דעם חודש וואלט בעסער געגאנגען, סאו דער בעל שם. האט געוואוסט וועם צו שטעלן אויף זיין פלאץ, נישט זיין זון, און דער ר' מאטעלע האט געשטעלט זיין זון, ס'איז דאך מיין זון, אוודאי אזוי, איז וויל איך נאכאמאל מעורר זיין, די רבנים ווייסן נישט וואס טוט זיך, זיי ווייסן נישט ווי ווייט דער וועלט איז פארזינקען, איך ווייס יא, זיי ווילן נישט וויסן, זיי האבן מורא, זיי זאגן קול קורא מיר ביינער נישט, בקיצור, מען דארף זען.

איז געווען צו נאאיוו אדער צו הייליג און האט אונז עס נישט געטון, וואלט איך אים געוואלט זייער שטארק זאגן, ווייל צו ענקער טאכטער, אדער ווען עטס פארטס ארויס יעצט צו זיין וויזיטינג דעי, מעיק שור יו דיסקאס דיס טאפיק, וואט מעיקס יו שור דעט יור דאטער איז נישט קיין וויקטים פון א לעסביען, פון א טיטשער, א לעסביען, איף איט העפענד אין צפת.

כ'האב געהאפט און געוויסט אז גאט וויל מיך נוצן צו מאכן כשר'ע מקווה'ס. כ'מיין זעט אויס גאט האט סיי דאס געוואלט און סיי יענץ געוואלט. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איז איטס אלל אווער די פלעיס. סאו וויל איך בעטן מיין עולם, מעיק שור יו טאלק טו יור דאטער ווערי ווערי סטרעיט. איינער זאגט מיר ער האט אויסגעהערט מיין האטליין. ער האט געוואלט רעדן מיט זיין טאכטער וועגן מיידלעך לעסביענס. זאגט זי לעסביענס? וואס איז דאס טאטע? זעסט א מיידל א מיידל א מיידל, טאטע איך פארשטיי נישט, א מיידל קען נישט טאטשן א צווייטע, זי האט דאך נישט קיין פיפי, ווי קען זי אריינקריכן אין איר, זי האט דאך די זעלבע פיטשערס ווי איך, קען איך אריינגיין אין איינער? בין איך מסביר איר ניין, מחילה קענסטו נישט אריינגיין, אבער דו קענסט דאך שפילן מיט די קליטעריס, קענסט שטופן דעם פינגער דארט אריין, זאגט זי ווי אזוי קען איך שטופן דעם פינגער, איך האב דאך דארטן בתולים, מ'קען נישט צוקומען, צו מ'קען. שמואל איז געווען בקי בתורה, אהרן טייטלבוים איז אויך בקי בתורה, געשריגן אין קאורט אז מ'קען אנשוואנגערן א מיידל אן דעם צו ברעכן די בתולים, ס'געווען א מיידל מ'האט חושד געווען מ'האט אויף איר געוואלט ארויפלייגן א נאס לאלעך, מ'האט געזאגט זי'האט מזנה געווען און זי'איז שוין געווען אפילו פרעגנענט, און די דאקטער האט זי בודק געווען זי'האט גאר די בתולים און וויאזוי האט ער עס געטוהן, איז געגאנגען דער שייגעץ און זיך אויפגעשטעלט ער האט געמאכט פורים פון שמואל ער האט געמאכט פורים פון די גאנצע תורה, ער האט געזאגט אז שמואל איז געווען באקאנט מיט א תורה.

די דריי ווייבער האט זיך אלס געגעבט און צו א גרויסער מאכט. דער רבי, אונזער רבי, דער דברי יואל, איז געווען אמאל ווען די אידן האבן אים איינגערעדט אז ער זאל גט'ן די פרוי, די רעבעצן, אלטע פייגא, ווייל ער האט דאך נישט קיין קינדער מיט איר. איך ווייס ווער ס'איז אריין צום רבי'ן, יענער האט עס מיר אליין פארציילט. האט דער רבי געזאגט, געב מיר דריי טאג צייט, איך וועל עס איבערטראכטן. דער רבי האט עס איבערטראכט און זענען צוריק האבן זיי שוין געהאט גראד אפאר בתולות גרייט, אך כמה בתולות נבעלו בנהרדעא. די גמרא זאגט דארטן עפעס איינער פון די אמוראים האט געזאגט א דרשה, האט ער נאכגעפרעגט, מאן הויא ליומא, וועם קען איך נעמען היינט ביינאכט? צו העכערע זאכן, דאס איז געווען די זעלבע זאך דא, מ'האט אים געזאגט אז ער האט נישט קיין קינדער זאל ער נעמען עפעס איינעם, ס'איז דא גענוג מיידלעך וואס וואלטן אים גענומען, אונז זעען מיר דאך, קוק די אלטע רבנים אלע האבן חתונה געהאט מיט יונגסטערס, ר' משה אריה פריינד, און אפילו די רבי אליין האט אויך חתונה געהאט מיט א פרוי וואס איז געווען דרייסיג יאר יונגער פון אים, שטעל דיך פאר ווען ס'איז דא דעמאלטס אינטערנעט, וואלט דאך געווען אין אלע צייטונגען באשמירט אין אלע אינטערנעטס, עניוועי. נישט דאס וויל איך ארויסברענגען, איך וויל ארויסברענגען אז דער רבי האט זיי געענטפערט אזוי, איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס ווייסט נישט וויפיל חומרות איך האב ארויפגעלייגט אויף די אידענע ווייל איך האב געוואלט האבן כשר'ע קינדער, דער רבי האט געגעבן א זאג למשל, איך האב איר געהייסן זאל זיך ארויסשלעפן אלע ציין וואס ס'האט פילינגס, ווייל אויף א פילינג איז א גאנצע זאך, צו ס'בלייבט שוין דארטן קביעות'דיג צו נישט, כ'האב מיך נישט געוואלט פארלאזן אויף די אלע שיטות, כ'האב איר געהייסן כ'האב זי, אלס מיידל האב איך איר געהייסן ווען זי האט חתונה, פאר זי האט חתונה געהאט זי זאל זיך ארויסשלעפן אלע ציינס מיט פילינגס, יעדער וועלכער מענטש ווייסט אז רוב ציין האבן פילינגס, עספעשעלי די באק ציין, און דארט איז די שווערסטע אז מ'זאל גיין מיט פאלשע ציין, מ'קען נישט קייען געהעריג, האט דער רבי געזאגט כ'האב זי זייער אסאך מטריח געווען, און זי האט אלעס געפאלגט, איך וועל זי נישט גט'ן, דאס איז געווען די ווערטער פון רבי'ן דאס הייסט ער האט זיך גערעכנט מיט א מענטש אז ער האט זי אזוי ווי מען זאגט מטריח געווען און יעצט זי געבן א ווארף אוועק, נאו וועי, איז די רבי געווען א הייליגער מענטש ער האט געהאט זיינע הייליגע זאכן, דאס איז וואס די רבי האט אונז געגעבן די הלכות ציונות מיט אלעם, נאכדעם האט ער געהאט אסאך בהמות אזוי ווי יצחק שטערן א וועלטס גנב וואס ער לויפט ארום אין די גאנצע וועלט און נאך אזאלכע שקצים זריאל גליק וואס ער האט מתיר געווען דעם גאנצן מיל מארט. שטייסט? ס'איז געווען א דיעל פונעם סמך מם, די רעבעצן וועט מיר געבן די ציין, און איך וועל געבן דעם עולם צו פרעסן מיל מארט, ס'איז געווען א דיעל, עניוועי, איז למעשה איז איך בין אויך א תלמיד פונעם רעבן פונקט ווי עטץ אלע גלייך, און איך האב ריספעקטעד דעם מענטש, און איך האלט אז זיין שיטה איז א ריכטיגע שיטה, נאר דאס וואס די בהמות די משוגעים האבן צוגעלייגט, אז מען טאר נישט דאס ווייל דאס און ווייל יענץ און ווייל יענץ, דאס האט די רעבע נישט געהאלטן דערפון, רעבע האט געוויסט ווי איין און ווי אויס, און דאס איז די פראבלעם, דאס צו טון מיט קנאות. דארף וויסן ווי זיך אפצושטעלן און וויאזוי מען ספליט א העיר, אן אטאם, דאס יא און דאס נישט. ס'איז דא א ליטוואק, ציין ז, האט אמאל געליינט קריאת שמע, ער האט קיינמאל נישט געווען ביי זיך זיכער, האט ער געזאגט ונתתי עשב, עשב, עשב, עשב, ער האט עס אזוי זיבן מאל איבערגע'חזר'ט מען זאל וויסן אז ער זאגט ארויס יעדעס ווארט פונקטליך, געט ער א זאג עשב, גראז! מען רעדט טאקע נישט פון עשו, מען רעדט טאקע פון גראז. אינמיטן דאווענען, ער איז נעווער שור, איז אזא בריסקער טייפ, די זעלבע אויך אונז זאגן מיר ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אפשר דארף מען עס אויפהערן צו זאגן ווייל מען קען מיינען אז היינט ירושלים דאס איז ירושלים, די קנאים האבן צוגעלייגט דא שטיסל, זיי האבן צוגעלייגט דער רבי האט געזאגט כ'האב פיינט די נטורי קרתא, מען האט עס ארויסגענומען, מען הערט עס אויפן טעיפ, ער זאגט עס, אבער זיי האבן געמאכט די נ מ, די נ ק, ווייסט וואס נ ק איז? מאכט, אבער עניוועי, ס'מאכט נטורי קרתא, ווייל זיי האבן משוגע געמאכט דעם רעבן, זיי האבן משוגע געמאכט די שיטה, אנגעהויבן צו גיין מיט די אראבער, דאס האט דאך זיכער די תורה נישט געזאגט, נאר אז מען לאזט זיך אריין אין קנאות, דאס ווערט אנגערופן ביי שלמה המלך, און דאס איז דברי רוח, און דאס נעמט אים די רוח, ס'האט גארנישט קיין שייכות מיט ריאליטי, און שוין, דעטס איט, און ס'איז זייער נישט גוט דאס, און האבן מיר נישט קיין לידערס, איז למעשה אז ענק איז בייגעפאלן אז איך מאך א האטליין אין אייאווא, נישט אין סאטמארער בית מדרש, מוז מען מיך ארויסווארפן. עס האט מיר איינער געזאגט ס'איז דא דארט איינער ענזל שטערן איז א גרויסער אנדרייער ער האט אנגעדרייט איך האב גערעדט אמאל מיט איינעם אין בית מדרש נישט ביים דאווענען גייט ער צו דו רעדסט פון דעם שייגעץ איך וועל דיר זאגן פון די אלע מענטשן וואס איך קען איז ער נאך דער בעסטער און ס'האט זיי אנגעהויבן צו באדערן איך האב געזאגט פארגעלערנט פייעריג אזוי יעצט אין די זומער חדשים האב איך געהאט צוויי הונדערט בחורים מיט יונגלעך און חזקל טייטלבוים האט זיך געמוטשעט ער האט נישט געהאט צוויי מענטשן פארשטייסט סאו דאס האט זיי נישט געפאלן זיי האבן מחליט געווען ארויסצואווארפן און דער שבתי קאהן. אזוי הער איך, כ'נעם נישט קיין אחריות אויף גארנישט וואס דארט איז געשען, שבתי קאהן האט זיי געזאגט, דאס ארויסווארפן איז נאר א קללה פאר אונז און נישט קיין ברכה, ווייל ער גייט עס נישט אויפהערן צו מאכן, און ער גייט ווערן א שונא, און אז ער וועט ווערן א שונא דעמאלטס וועלן מיר אונז אסאך ליידן, ווייל ער ווייסט צופיל. נו ס'גוט, פארשטייסט, יעצט זאג איך אזוי, הלוואי שישמעו ישראל מה שמוטל עליהם, די אלע הלכות ציונות וואס משה בער בעקס האט צוגעלייגט מיט אלע משוגעים וואס זיי האבן צוגעלייגט, דאס אלעס איז נישט עקסעפטעבל. דער רבי אליין, דער הייליגער רבי, איז געפארן אויף ארץ ישראל, און מען האט נישט גענומען קיין אראבער זאלן אים וואטשן, מען האט גענומען משטרת ישראל, עטץ קענט זען אלע פיקטשערס, משטרת ישראל האט אים געוואטשט, פארוואס? ווייל טייל עבירן א סגעלאי, דאס מיינט, כ'געדענק שוין נישט ווי דער רבי האט געגעבן פראסקעס פאר דעם, איך מיין אז ס'הייסט, דער רבי האט געזאגט מען זאל אים פיקסן בצו א. ניין ניין ניין נישט דאס, תהל א פיקס בעידן איין זיין צד סיי געלייט ביג דיך צו אים דו האסט נישט קיין ברירה זיי זענען די מדינה ער האט געמוזט האבן א זיגל פון מדינת ישראל אז מען לאט אים אריין און ער האט געמוזט נעמען די גאנצע באן פון חיפה אפשטעלן מיט פאליס אז מען זאל אים וואטשן און אזוי איז מען ארום געפארן מיט אים די גאנצע צייט. און עמרם בלוי איז אויך געווען אריינגעפאלן אונטער דעם נאר ער האט נישט געכאפט ער איז געווען אריינגעפאלן אונטער די זעלבע זאך סאלדאטן פון מדינת ישראל האבן געהאלטן אין פראנט ווען נישט וואלט מען אים געשטאכן נישט דווקא אים אלע אידן סאו די זאכן וואס עטס גייטס אוועק פונעם רבינס דרך ווי די משוגעים דאס דארף מען ענק אפשטעלן ווייל עטס ברענגטס א חורבן פאר אונז איז במילא איז אזוי.

צונאכטס, און ס'טוט זיך דארט א געדאווענעכץ א מחיה, האב איך זייער ליב געהאט דארט, אבער איך האב נישט געדאוונט מיט זיין מנין, נאכדעם איז דא אינעווענדיג מנינים, שיינע מנינים, יעדער דאוונט פאר זיך, און קיינער האט נישט אינזין יענעם, אפילו אן עליה האב איך דארטן באקומען, שטעל דיר פאר, הא, ווען רענדזל שטערן ווייסט נחום ראזנבערג קריגט אן עליה ראש השנה ביים כותל, הא, ער וואלט געשפיגן בלוט וואלט ער געשפיגן, יעצט. איך בין נישט דא ענק צו טשעפען, זעלבע געווען יום כיפור, ס'איז געווען א מחיה, דער ווינט האט געבלאזן אזוי פיין, געווען גוט, איז נאכאמאל, איך בין נישט דא ענק צו טשעפען, איך וויל ענק נאר מסביר זיין א קלייניקייט, ווען ס'איז א זאך וואס דער רבי זאגט ארויס, דער רבי האט נישט געזאגט אני אוסר ללכת לכותל, דער רבי זאגט לדעתי זאל מען נישט גיין צום כותל ביז משיח קומט ווייל מ'געט מיט זיי חיזוק פאר די ציונים, איך בין נישט געגאנגען צום כותל, איך בין געגאנגען צו א שול וואס מ'לאזט מיך אריין דארט דאווענען, קיינער האט מיר נישט געזאגט קיין קרום ווארט, קיינער. איך האב געדאווענט דארטן ראש השנה, איך האב געדאווענט דארטן יום כיפור, און איך האב געדאווענט דארטן ביז חול המועד סוכות. נאך די ברכת כהנים בין איך אהיימגעקומען אויף אמעריקע. יעצט אז עטס ווילטס קענט עטס שוין אראפלייגן דעם האטליין. איי אן אפיקורס, א כופר, א כפרה, טשומבאבאמבאבאמבא, אלע סאטמארע טערמינאלאדזשי. אבער איין זאך בעט איך דיך, זאלסט לערנען דיינע קינדער. אז קיינער זאל אים נישט טאטשן, ער איז נישט קיין סעקס טוי פאר קיינעם, און אפילו נישט פאר קיין מלמד, ענד פאר נאובאדי, און אז דו וועסט אים דאס אויסלערנען קענסטו די בעסטע מיין האטליין, דאס זאל איך זאגן ביי סאטמאר יעצט אויכעט, יעצט הייבן זיי אן צו נעגאושיעטן צו מען קען נאך עפעס טוהן וועגן די וואס מען לערנט נישט מיט די קינדער, און די גאווערמענט וויל מאכן פראגרעמס, סאו הער אויס, איך בין זיכער אין יעדע זאך קען מען טוהן, נאטינג סטאפס עניטינג, באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, איך גיי פאר ענק נישט טוהן, ווייל בעסיקלי גייט עטס אלעס אויסנוצן פאר אישוס. זאג זיך, כ'דיר געבן א דוגמא. למשל די אינטערנעט, דו האלטסט מ'טאר עס נישט האבן? פיין. איך האלט אויך אזוי. איך האלט איינער וואס ער ברויך עס נישט איז ריעלי נאו ריזען פארוואס ער זאל עס האבן, ס'ברענגט אים אום די צייט, ס'איז דא אנדערע ניבול פה'ס דארטן מיט זאכן. איך בין מסכים. כ'האב נאו אבדזשעקשן. אבער מאך נישט דערפון קיין פראגרעם, גנב'ע נישט געלט יעדן חודש. און איך וויל דאס געבן א מעסעדזש פאר דעם שרייבער. דער שרייבער מיינט זיך אויכעט אז גאט האט שוין מורא פאר אים. איך וויל דיר עפעס זאגן. געדענקסט וויאזוי חיים יידל האט אמאל אויסגעזען? ער איז געווען פארטי סעווענט סטריט פאטא. ס'פלעגן קומען צו אים מענטשן. מען האט נישט געקענט אריינגיין, ער האט געהאט א גבאי און מען האט געשטופט און געשטויסן, איך פלעג אים פארקויפן פילם, איך האב אים געזאגט אמאל, דו וועסט אונטערגיין, ער לאכט ער פון מיר, איך בין דאך שטערקער פון גאט, כי חזק הוא ממנו, איך בין אזוי רייך אז דו ווייסט אפילו נישט, ער איז נישט אונטערגעגאנגען, ער איז אונטערגעגאנגען אזוי ביליג און אזוי מיאוס, מען האט אים אריינגעפירט אין דזשעיל, ער האט געהאט אלע צרות אויף די וועלט. ס'איז געקומען נאר פון דעם. ס'איז געקומען א איד וואס ער האט געזאגט ער דעם בעל שם'ס אן אייניקל ער האט געהייסן מאנדראק שמאנדראק האט ער אים געגעבן פינף און זיבעציק טויזנט דאללער ווייל ער געבט צו עסן פאר בחורים האב איך אים געזאגט ביסט א משוגענער וואס הייסט ער געבט צו עסן פאר בחורים זאל ער נישט געבן צו עסן די בחורים האבן א ישיבה נאר שבת גייען זיי הולטייעווען א האלבע נאכט און שטייען אויף זייער שפעט, און נאכדעם קומען זיי צו אים און זיי פרעסן זיך דארט אן צוועלף איינס, דעטס ראנג האב איך אים געזאגט, האט ער געזאגט אה דו ווייסט נישט, דו פארשטייסט נישט, האב איך אים געזאגט ימים ידברו, חיים אידל איז אן ארעמאן, געווען א פריזנער, האט אמאל פארציילט איינעם אז דער פריזנער אויבן פלעגט פישן אין בעט, ס'איז אראפגערינען די פישעכץ אויף אים, און ער האט נישט געקענט גיין קאמפלעינען ווייל יענער וואלט אים דערווארגט, און איך זאג אויך פאר די אלע ספרדים אזויפיל גייען געבראכן, איך זאג זיי, נעמסט א גבאי צדקה, צו נעמען דאס געלט און עס געבן פארן גבאי צדקה. סא זאג איך פאר דעם שרייבער אויכעט, ווי גרויס דו ביסט, משם אורידך, פון דארט וועט דיך דער אייבערשטער אראפנעמען. ווייל דו ביסט א שותף מיט די אלע גניבות, מען מאכט אייגענע אינטערנעט סייטן, יעדער מוז געהערן דארטן, ווען נישט דו קענען זיי נישט גנב'נען דאס געלט. פאר יעדן מענטש דו נעמסט צו צען דאלער פארן קינד א חודש, ביסטו א גנב און וועסט באצאלן פאר דעם מיט בלוט. זאלסט געדענקען, איינער פון די מענטשן וואס זענען פון דיינע שותפים איז געווען א רועה זונות. ער האט געדאוונט אמאל אין קליימער, איך האב דא געדאוונט, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון מיט אים, ווייל ער איז דאך געווען די זון פון א איד וואס האט געטון פאר סאקמער קאקמער. זאלסט וויסן לבסוף מבקש ככר לחם, ביסט טאקע זייער פרום, דו נעמסט אריין נאר די פרומסטע פילטערס מיט אלעם, באט יו העוו בלאד אן יור הענד, דו דארפסט זאגן פאר סאקמער קאקמער, גייטס מאכטס ענק אליין די אלע זאכן, איך וויל מיט ענק נישט האנדלען, ווייל בעיסיקלי איז עס געמאכט נאר אונטערצוברענגען אידישקייט. קומט א מענטש און ער וויל אריינגעבן זיין זון, מוז ער ווערן א שותף אין דעם דרעק? א בחור איז געגאנגען און האט זיך געשטעלט ער האט געזאגט אז ער וויל מען זאל אים ארויפלייגן א פילטער זאגן זיי פאר בחורים לייגן מיר אונז נישט ארויף א בחור וואס ער ארבעט ס'איז פאליטיקס און ווי מען קען מאכן גרויס געלט ס'איז אריינגעמישט די גרעסטע מערדערס און די גרעסטע געלט גנבים און יעדער לאזט זיך אבער עט די ענד דער אייבישטער צאלט צו יעדן. צוריק. סאו מיסטער שרייבער, איך הייס נחום ראזענבערג, משוגע ווי א בארג געווען אלע יארן, באט וואס איך האב געזאגט איז מקויים געווארן, טאמער האסטו א מינדעסטע שייכות מיט די אלע חברה, זיי האבן דעמאלטס געזאגט אז יא, אז ס'גייט פון דיין קאמפאני, זאלסטו דיר מיטנעמען אן אמברעלע, ווען וועסט גיין זיצן, ווייסט פארוואס? ווייל דער גוי אויבן קען פישן, ער וועט דיך אנפישן, און וועסט בלייבן באפישט יעדן אינדערפרי. סאו עניוועי, איז די גאנצע שיטה מיט די גאנצע זאך וואס זיי האבן דא צוגעלייגט און מ'איז אזוי און ס'געווען דעם רעבנ'ס רצון, כ'ווייס נישט וועלכן רעבן פון וועם מ'רעדט דא אפילו, די רבי האט געהאט א רצון מ'זאל לערנען מיט די קינדער אלעס וואס די מלמדים טארן נישט טון, דאס האט מען אים נישט געפאלגט, זעט אויס דאס איז נישט געווען זיין רצון. און נאכדעם האט די רבי געזאגט אז מיין ישיבה איז אינפעסטעט אין תשכ"ח אינפעסטעט מיט דראגס, סאו האט די רבי געזאגט, גערופן א מענטש ער זאל אים העלפן, נאר ביזדערווייל די רבי נעבעך קיינמאל נישט אהיימגעקומען געזונטערהייט שוין פון פלארידע. תשכ ח. ער לאזט זי אפ פאר ער פארקויפט זיך נישט קיין באלאני, און באלאני קען מען אונז זייער גוט, איז במילא זאגט דער רבי לדעתי זאל מען נישט גיין צום כותל, איך האלט אויכעט אזוי מען געבט חיזוק פאר די ציונים, אבער נישט ווען ס'איז א שאלה אדער כ'האב נישט וואו צו דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות, אדער איך זאל דאווענען ביים כותל, און לכתחילה בין איך נישט געגאנגען אויך נישט, ס'איז דא א חברה קדישא אין ירושלים דאס איז אין מאה שערים איז דא דארט א חברה קדישא און זיי. פרעגט נאך די פאר פאריאר איז געווען אז ס'איז געווען א שבת אינדערמיטן, בקיצור קען דיך שלאזן די מעשה, ראש השנה האבן זיי אויך צוויי טעג, איז האבן זיי א מנין וואס זיי שטעלן זיך דאווענען זיבענע, ניינע זענען זיי פערטיג ראש השנה מיט תקיעת שופר מיט אלעם, האב איך געהאלטן אז דארט איז די בעסטע פלאץ פאר מיר, קיינער קען מיך נישט דארט, הער אהין, אבער כ'מוז דאך גיין און ערלעדיגן א. סיט. כ'קען נישט אריינוואקן אין א שול און יענער זאל שרייען שייגעץ ארויס, דאס בין איך אויך נישט מחויב בין איך מיר געגאנגען ערלעדיגן א סיט. קום איך אן דארטן צום ראש הקהל, זאגט ער, אנטשולדיגט רב ראזענבערג, פאר אייך האמיר אונז נישט קיין פלאץ דא, איר קענט דא נישט קומען דאווענען. פרעג איך אים פארוואס? ווייל כ'האב געוואלט הערן האט עס צו טון מיט קינדער צו נישט? זאגט ער, יא, איר טשעפעט אלע רבנים מיט די קינדער. רופט זיך אן א צווייטער, איז דא נאך א טעם, ווייל ווען מ'שטעלט זיך דאווענען זיבען און מ'ענדיגט ניין, וועט מען מארגן זיין אויפן האטליין אז ראש השנה דארט איז דאווענען צוויי שעה. דאס הייסט יעדער האט אינזין זיין אינטערעסן. יעדער איז זיין א שיינער איד, דער חברה קדישא רב האט ראש השנה וואשט אפ די טויטע, זיי זענען רייט איך האב נישט קיין פראבלעם, נאר דאס רישות וואס גייט פאר דאס דאס איז אנעקסעפטעבעל. סאו ווען מען פרעגט דעם רעבען, ס'איז דא א איד וואס ער האט נישט וואו צו הערן תקיעת שופר, דרייט זיך אין די גאס, און וויאזוי זאגן די בנות צלפחד, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ער איז נישט אין די פיפיק חזירים וואס זיי שטופן אריין אין קינדער, איז בחטאו יומת, ער האט זיך אנגענומען פאר די קינדער האט מען אים באגראבן. וואו איך זאל דאווענען, וואס וועט דער רבי זאגן, גיי רואיג צום כותל. און אזוי האב איך טאקע געטון. א שאלה טרייף איך האב נישט געפרעגט. די יאר וואלט איך אויך געפארן, כ'האב נישט קיין פראבלעם, איך וועל פארן בלי נדר. שאלה איז נאר, אז אזוי ווי אין בית וגן איז זייער ווייט צו וואקן, ס'איז צוויי שעה צו וואקן, כ'האב עס אויסגעטרייט איינמאל, כ'האב געוואקט פון מאה שערים ביז בית וגן, ס'האט געדויערט צוויי שעה, און איך קען מיר נישט אונטערנעמען צו וואקן ראש השנה און יום כיפור אפאר מאל. קען מען נישט אונטערנעמען דאס. סאו וועל איך מוזן דאווענען אין בית וגן. וואו וועל איך דאווענען אין בית וגן? אז די בית מדרש הגר"א לאזט מיך נישט אריין ווייל איך האב געמסר'ט א איד. נאכדעם איז דא דארט נאך א חסידיש בית מדרש, ער איז א בעלזער, קען זיין דארטן אפשר יענער וועט מיך יא אריינלאזן, כ'וועל אים פרעגן. און נאכדעם איז דא. דער אמשינאווער רבי, איהם קען איך דאך היינט אויכעט אנהייבן צו דאווענען הודו, ער דאווענט דאך דינסטאג וואס מען דאווענט זונטאג, ס'איז אינטערעסאנט. און נאכדעם איז דא דארט נאך א רבי, ער איז א קאצקער אייניקל, זייער א וואוילער מענטש, ער האט מיר געזאגט איר קענט קומען צו מיר דאווענען, אבער ביי מיר פון הודו ביז נשמת דויערט א שעה, נישט נישט אן, פרעג איך אים וואס טראכסטו? טיר איך וועל אויך טראכטן איך זאל קענען זיצן א שעה געפינטעלט, שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז אין זיין שול דאווענט איינער א מלמד וואס האט מאלעסטעד קינדער דארטן אין די סקול וואו איך האב געזאגט א דרשה און מ'האט אים ארויסגעווארפן, און וואו דאווענט ער? ביי סאכאטשאווער, זאג איך אים רבי איך ברויך נישט די מנין איך ברויך גארנישט איך דארף אפילו נישט קיין תקיעת שופר, יעצט איז דא א ברסלב'ער מנין א נייע זאך זיי האבן זיך געעפענט געפעלט מיר זייער פיין און דארט האב איך געזאגט א דרשה וועגן אפהיטן די קינדער פאר א יאר זיי האבן מיך זייער ווארעם אויפגענומען.

כ'האב געזאגט פאר'ן רוז'ינער אז דיין מאמע גלייבט אונז נישט, געב אונז א סימן, תנו לנו אות. האט ער געגעבן א זאג, זאג פאר מיין מאמע, און פארוואס זיץ איך דא אין תפיסה? ווייל זי איז דער שולד. כ'האב געזאגט דאס איז דער אמת, און דאס האב איך געוואלט וויסן צו ער איז טאקע דארט, און יעצט זע איך אז ס'איז אמת, ווייל מ'קען דאך גיין אוועק און זאגן אלעס איז גוט. האט מען זיך געפרעגט וואס הייסט דאס? האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן, שלום שכנא, האט געדארפט אראפברענגען א גרויסע נשמה, אבער ער האט מיך אריינגערופן, האט מיך געפרעגט, די נשמה, וועט דורך גיין שבעה מדורי גיהנום און גיין אין תפיסה מיט אלעם, ביסטו מסכים צו נישט? טאמער נישט זאג איך עס אפ. האט זי זיך אנגערופן פאר א קינד, וואס טוט מען נישט פאר א קינד אלעס אזא נשמה אראפצוברענגען? ישראל, ס'איז די צווייטע מאל דער בעל שם אראפגעקומען אויף די וועלט, איך בין מסכים. האט זי געזאגט, יא דו ביסט געווען ביי אים, און די מעשה ווייסט קיינער נישט אז עטס יעצט,

צו ראטעווען און ארויסהעלפן קינדער פון די רשעים ולמלשינים אל תהי תקוה וואס די אלע הנהלות, די אלע ישיבה פירערס, מען דארף ארויס ראטעווען די קינדער פון זיי, האטס יעדן אין דער ערד האטס נישט קיין מורא, אין די סוף וועט זיין די ישועה קומען, ס'איז דא א איד וואס דער איד איז א גרויסער רב, א אנגעזעהן רב מיט א שול, מיט צען יאר צוריק האט ער מיך אפגעקאלט, איך קען אייך נישט זאגן ברבים ווייל מען וועט מיך פארשטיינען, איך וויל אייך זאגן, סוף הכבוד לבוא, איר טוט א ריכטיגע זאך, איך בין א רב איך ווייס וואטס גאוינג אן.

און אפילו ווען ס'מיינט אז מ'זאל א וואך נישט שיקן די קינדער אין חדר, און אפילו ווען ס'מיינט אז מ'זאל זיך שלאגן מיט די הנהלה פעיס טו פעיס, און אפילו ס'מיינט מ'זאל זיך ארויסווארפן. אפשר אז מ'וועט ענק ארויסווארפן, וועל איך אויכעט האבן א מנין וואו צו דאווענען. יעצט, כ'האב שוין אסאך מאל געזאגט, ס'איז דא ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. צו האבן אמונה אינעם אייבערשטן דארף מען וויסן וואס איז אן, די אמונה. אויף דעם איז דא די רמב"ם. ס'דא אנדערע שיעורים, ס'דא א רמב"ן אז א איד וואס גלייבט נישט אז אלע זאכן וואס פאסירט אים איז כולם נסים אין בהם טבע, האט ער נישט קיין חלק בתורת משה, בקיצור ס'דא זאכן וואס מ'דארף גלייבן, דער רבי משה עבדו שטייט נישט פונקטליך וואס מ'האט געגלייבט, ווערט געברענגט אין די ספרים אז מ'האט געגלייבט אז אלע נביאים געווען פונעם אייבערשטן אבער דאס איז בעסיקלי וואס דער רמב"ם זאגט שכל התורה נתונה בידינו נתונה על ידי משה רבינו עליו השלום און נאך אזאלכע זאכן, ס'האבן אנגעהויבן צו קומען רבי'ס אויף די וועלט אזוי מיט הונדערט צוויי הונדערט יאר צוריק, מ'האט אליין נישט געוואוסט וואס צו גלייבן און וואס נישט צו גלייבן, מ'האט אנגעמאכט מעשות אז ס'איז געווען דאס ביי דאס און דאס, ביז די רבי'ס אליין האבן זיך שוין געשעמט האבן זיי געזאגט, ווער ס'גלייבט אז אלע מעשות איז אמת איז א נאר, אבער מ'דארף גלייבן אז ס'וואלט געקענט זיין אמת, נו, אויב צו גלייבן ס'וואלט געקענט זיין אמת, כ'קען זאגן נאך א זאך וואס מ'קען גלייבן, אז וואלטסט געקענט גלייבן אז נחום ראזנבערג האט געקענט זיין דער בעל שם. פארוואס נישט? קאסט דען נישט קיין געלט צו גלייבן? מיין צו גלייבן סתם אמונות טפלות וואס האט נישט קיין שום ווערד איז דאך סתם א נארישקייט. ער איז געגאנגען ר' מאטעלע האט אונז איבערגעלאזט אכט אדער ניין וויזשניצער רעבעס איך ווייס וויפיל ער האט איבערגעלאזט מ'זאל גלייבן אז זענען אלע ערליכע אידן איז א טיפשות אז ס'איז דא צווישן זיי נואפים אויך. לעיזער האט געוואלט קומען עדות זאגן אויף א מענטש א ליגנט אז ער האט געוואלט נעמען געלט ווייל ער האט געוואלט באפרייען ברוך מאטעלע לעיזער געט הענט פאר נורסעס זיי זאגן אז דאס דאס האט ר' מאטעלע געמיינט? קען זיין יא, קען זיין ער איז אליין נישט געווען צו אן ערליכער. איך האב אים נישט ארויס קלאר. איבעראל האט ער מוחה געווען, מוחה געווען קעגן זיין ברודער אויך, זיין ברודער האט עס מורא'דיג געבאדערט, וואס מישסטו דיך אריין, איך האב אים אויפגענומען, יענעם אויפגענומען, ישראל האט אויפגענומען א פרוי בהוד יפיה. און דאן בלייבסטו מיט דעם גארבידזש ווען מ'איז פיניש. איז למעשה דער בעלזער רב האט געטון קלוג, ער האט איבערגעלאזט די ירושה פון די מוסדות פאר זיין זון און די חזיר, אבער איבערגעלאזט פאר א קאמיטעי ער זאל נישט זיין קיין באלעבאס. דאס איז געווען די בהמישקייט וואס ר' מאטעלע האט געטון. איבערגעלאזט פאר יעדן קינד עקסטער זיין ירושה, יעדער איז פרי און אוו מארגעדזשעס און העפי אז ער האט וואס ער האט, און ס'איז גארנישט מחייב אים ארויף אראפ גארנישט נאטינג, פארשטייסט? ישראל האגער דארף שוין נישט האבן דעם ברית ער זאל קענען ארום לויפן, ער איז שוין גענוג פעימאס, און געלט האט ער גענוג, זיי האבן אפגע'גנב'עט ביים עולם, זיי האבן באקומען געלט פון די גאווערמענט, זיי האבן געבויט דירות, זיי האבן אפגע'גנב'עט און געראבעוועט ביים עולם מיט רענטס מיט אלעם, סאו למעשה וואס פעלט אים היינט? אוואו דארף ער זאגן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט? ער קען שוין זאגן חלילה אז ס'איז נישט דא און ער בלייבט אויך רעבע. ער האט אנגעטאטשט פאר א פרוי בהוד יפיה. ווייסט וואס דאס הייסט אן אשת איש. און ער איז רעבע. קיינער קען אים נישט אפשטעלן. טאטע האט אים איבערגעלאזט אלעס. ער איז רעבע. איבערגעלאזט אלעס פון מאנסי. נאך אנגעזאגט אז די נעקסטע פינף יאר צו צען יאר זאל איינער נישט גיין וואו דער אנדערער איז. זייער פיין. ס'איז מורא'דיג קלוג. אבער דאס האט דער אייבערשטער געוואלט.

פארן צו ער האט גערייכערט צו ער איז געקומען צו פעטש האט געהאט קפיצת הדרך, נישט נישט דאס איז וואס מען רעדט, רעדט מען פון זאכן וואס איז קעגן די הלכה און די אלע מעשיות וואס קויפט מען פאר גוט געלט מען וועט אמאל נאך שרייבן אין די מעשיות פון ישראל האגער המצרי קוים אז ער איז געווען א רשע ער האט זיך מיט יעדן איינעם געשלאגן ארויסגעווארפן קינדער און מיידלעך און נאכדעם האט ער געטאטשט א פרוי בהוד יפיה ער האט געטאטשט דעם רבינ'ס תלמידים ווען ער איז נאך נישט געווען רב ווען די רבי איז נאך געווען רב. דער רב חיים מאיר האט נאך געלעבט און ר' משה'לע און ר' מאטעלע געווען בסך הכל א רב האט ישראל האגער געטאטשט זיינע תלמידים אין ג ב אין בית מדרש אונטן געווען די ישיבה פון וויזשניץ מען וועט שרייבן גרויסע מנהגים אויף אים ער האט עוקר געווען גאנץ תורת משה יא מ'איז נאך נישט זיכער אויף פנחס שלום מ'האט אים נישט געטארט אפערירן ער איז געווען בשותפות מיט דעם יונגסטן ברודער מיט לעזער וואלוון. זאל אים אפהרגענען. יא וואס וואס מען האט אפגעטון אין רעבישע הויפן איז א דיסגרעיס, דיסגרעיס פאר גאד און א דיסגרעיס פאר יומעניטי. און געקומען ר' מאטעלע האט זיך געקריגט מיט זיין ברודער ביזי געווען מיט ציונות מיט די שטותים און ער זאל נישט אויפנעמען יענעם און יענעם פון די מדינה די שטותים מיט הבלים איז דער איד געווען ביזי מיט און עט די ענד אוו די דעי האט ער אונז איבערגעלאזט אזוינפיל וויזשניצער רעבעס כעל חוח השערות יערק אסור יעדער מאכט זיך א א גאוון אזוי ווי דער אמרי חיים האט זיך געמאכט, א באנטש א ליידיגייערס, איז ער וואלט ווארפט זיך ארויף אויפן טיש, ווארף דיך נישט אויפן טיש, גיי נישט זאגן עדות פאלש אויף אידן, וואלט דאס געוואלט באפרייען ברוך מותך, גיב נישט קיין הענט פאר קיין פרויען, אדער ארבעטסטו אין א שפיטאל, אדער ביסטו רעבע, עניוועי, אונז טראגט מען א גוטן פנים, יעצט דא איינער מענדעלע האגער, ער איז דער זון פון ר' משה. אדער האט ער געכאפט א נערוון בראך, אדער האט ער שוין לאנג, מ'האט עס נאר נישט באמערקט, זאל ליגן דארטן אויף זיין פלאץ, אזוי ווי ער איז דא און ער שאקלט זיך ביים טיש און ער זיצט די שווייצערט און טרענען דארטן, א משוגענער, יעצט איז דא מענטשן וואס אוועק געגאנגען, זיי זאגן מיך, פון ווי קען איך אוועק גיין, כ'האב איינגעפלאנצט מיינע קינדער אז ער רעדט מיט גאט יעדן טאג, און יעצט זאל איך זאגן אז וואס איז געשען? זאג יעצט רעדט גאט צו דעם די אלע זאכן דארף מען זייער שטארק וואטשן מ'לאזט זיך אריין אין זייער שלעכטע דרכים ס'איז נישט דא היינט די אמאליגע רעבעס און אמאל איז אויך נישט געווען אלע ערליכע רעבעס דער לעווער איז געגאנגען מיט זונות יום כיפור און מ'האט געזאגט ס'איז הויעכע זאכן געווען א זון פונעם הייליגן רוזשינער ווען היטלער וואלט נישט אויסגעהארגעט דא כלל ישראל וואלט נאך געבליבן אסאך היסטערי אויף רעבעס, נישט היינט געווארן אויאפענס, זענען אלץ געווען אויאפען, איי דיק, און ס'איז מער, נישט יעדער איינער, נישט יעדער האט געשטופט אין די מחילה, אסאך האבן געטון אנדערע זאכן וואס האבן געגעבן שלעכטע עצות פאר מענטשן, אזוי אז די רעבעס אליין לאכן היינט פון רעבעס, זיי אליינס לאכן זיך אויס, זיי ווייסן ס'איז א דזשאוק, און אונז דארף מען ליידן. מ'הייבט אים נעמען ממש אזוי אויף דעם מענדעלע'ן, ר' משה'לעס מענדעלע, האלט איך ממש אזוי אז דער בעל שם וואלט געווען א קליינע דאגי קעגן אים, פארשטייסט? אזוי בויעט מען דעם משוגענעם אויף, און נאכדעם וועט עס קראכן. ער איז א נערוון קראנקער מענטש, ער איז זיין מאמע'ס א זון, לייטשיגער, א נערוון קראנקע פרוי, זי האט אויפגעגעסן די יארן פאר ר' משה'לע, נאר אין דעם צו זיין א רעבע, אין דעם אני ואפסי עוד, אין דעם האט ר' משה'לע אויך געהאט א פראבלעם, א גרויסן פראבלעם, ער האט געהאט א פראבלעם ווייל ער האט געהאט קאמפעטישן מיט ר' מאטעלע'ן. האט געהאט קאמפעטישן מיט רבי אידעלע, האט געהאט אסאך קאמפעטישן, מילא האט ער איינגעוויינט דעם עולם אז אני ואפסי עוד, ס'איז דא צוויי מענדל'ס איינער הייסט מענדל טייטלבוים איינער הייסט מענדל האגער, יעצט די צוויי, איך מיין זיי הייסן גאר נאכן זעלבן זיידן אויפן צמח, די צוויי איז אזוי, מענדל ביידע האבן געפעצלט און געטוהן וואס מ'טאר נישט. איז מענדל האגער וויל איינרעדן דעם עולם אז ער איז בריך ומבורך שמו אמן, און דער אנדערע מענדל טרייט נעבעך טרייט עס אז מען זאל נישט רעדן דערפון, און ער וועט זיין א גרויסער רבי, באט זיי ביידע מוזן געדענקען דאס, זיי האבן אפגעהארגעט מענטשן, און דעטס גאנע סטעי וויט דעם פארעווער, איטס נאט גאוינג עוועי ביי איטסעלף, זיי מוזן עפענען מוסדות, היילן די מענטשן. ישראל האגער המצרי, טאטע האט אים איבערגעלאזט גענוג געלט, גיי נאך געלט. עפן א מוסד צו היילן די אלע וויזשניצע קראנקע, דו האסט אזויפיל מאלעסטעד קינדער, דו האסט נישט קיין השגה, ס'איז געווען א מלמד אין וויזשניץ, אויך געווען אביסל צודרייט, זיין זון איז היינט דער מנהל ביי סרולן אין ארץ ישראל, ער האט געהייסן פערל, ער האט אמאל גענומען א קינד אויסגעטון נאקעט און ארומגעגאנגען אין יעדע כיתה, יעדער זאל אים באטראכטן נאקעטערהייט, דא אין זעקס לי עווען, דער אינגל איז היינט א גוי גמור, איך האב אים געטראפן, ער זעט אויס ווי א גוי, און ער האט מיר געזאגט. דעטס וואט דעי דיד טו מי. גוט ווארט קיינע נאנסעס איז דעי אידעי אין א נערוון קראנקער מענטש וואס האט געדארפט גיין אין א שפיטאל איך נישט געמאכט א לאגער נישט צו זיין א מלמד אזוי איז דא איינער וואס האט מיר געזאגט ער איז אראפ געפארן פון וועג ווייל סגעווען איינער די בעלי בתים ער האט פארציילט וואס פאר מיאוסע ווערטער ער פלעגט רעדן האט מען פאראיין געגעבן בטלן רב אז ער זאל אהיים שיקן יעדעס קינד וואס האט נישט באצאלט ס'ווער מותר אז ביזנעס געווען. תלמוד תורה, איינער האט נישט באצאלט טראו אים אוט טו די בירדס, און נאכדעם איז ער ארומגעגאנגען אלס צדיק הדור, נאכדעם איז ער ארומגעגאנגען אז ער האט חלילה באשאפן דעם אייבערשטן אויך, קען זיין דאס וואס די גוים הייסן מען זאל לערנען נאך א סיסטעם אין בריאת עולם, דאס איז אן עונש, ווייל דער אייבערשטער זאגט עס מאכט חוזק פון מיר, איך וועל צוריק מאכן חוזק פון אים, מען רעדט נישט דא אז די רעבעס האבן באשאפן דעם אייבערשטן, דערווייל זענען זיי אלע געפייגערט, ר' מאטעלע האט אפגעפייגערט ווי א דאגי, און ער איז נישט דא, וואיעלע דאגעגי, איננו ער איז נישט דא מער. שטייסט און דער אייבערשטער פירט ווייטער די וועלט, און אזוי גייט געשען מיט דוד, ער וועט אויך אפפייגערן, ער האט געכאפט א נערוון בראך, ער האט געזען אז מען לאכט פון אים, איך האב שוין לאנג דאס געזאגט, מען דארף אים איינמאל ווייזן, יעדער זאל אריינגיין און זאגן סקרו יו און דעטס איט, נעמט זיך זיי פיניש, ווייל די גאנצע חסידות רעבעריי איז געבויעט איי לאוו אים, איי דאונט, כ'האב מורא פאר אים, זאג אים אפן, גיי אין דר'ערד, ער איז אוועקגעפארן יעצט אויף וועקעישן. ווייל די נערוון קלאפן אים, איך הער זאגן אז די נערוון זענען אנגעצויגן, דאס איז עפעס א ליובאוויטשער, אן אפיקורס, איך ווייס אפילו נישט וויאזוי ער הייסט, איך וויל נישט וויסן, האט חתונה געהאט מיט א יאפאנישע שיקסע, ער איז א שליח חבד, שטעל דיך פאר ווי אונז האלטן, דער שליח חבד איז געקומען דארטן שבת מאכן ווידיאו, מאכן ווידיאו ווי ער דאוונט מעריב, געקומען זאגן ער איז א שליח חבד. שוין, אזוי גייט עס. געכאפט א נערוון בראך און זיצט ער יעצט אייסאלעיטעד. לאמיר האפן אז אויף ראש השנה יום כיפור וועלן זיך אים די נערוון אביסל אויסהיילן. און נאכדעם איז געגאנגען סרול האגער עמיצער און ער איז געגאנגען יענעם קלאפן מזוזות. שפעטער איז געקומען צו דער לעזער וואלף און ער האט געזאגט ס'איז שקר, ער האט נישט געוואוסט, ווען ער ווייסט גייט ער נישט. די סקווער לייקנט עס אפ. סקווער זאגט ס'איז שקר, ער האט יא געוואוסט. און סקווער זאגט קלאר אז דאס וואס ער זאגט אז ער האט נישט געוואוסט אז נישט גייט ער נישט איז אלץ דברי הבל.

ווען מען שוויצט קען מען שטארבן. מיין מאמע עליה השלום פלעגט אלץ זאגן אז איר טאטע איז געווען ר' אנשל שוחט, אונגווארער שוחט, האט ער געמאכט זיבן ספרים מטה אשר, זוכר הברית, און נאך ספרים. קיצור האט ער אייביג געזאגט פאר א קינד דארף מען קודם געבן צו טרינקען, ווייל א קינד קען נישט זאגן איך בין דארשטריג, ער ווייסט נישט קיין חילוק הונגעריג צו דארשטריג.

דיהיידרעיטעד דאס איז א גרויסע פראבלעם און יו דאונט ניד איט סאו מעיק שור יו פלעי איט סעיף. געבן זיי צו טרינקען וויפיל מען קען, מילך, צו טשאקלעט מילק, צו פיינע טרינקס, קול עיד, אנדערע זאכן, און דעמאלטס האבן זיי נישט אן קיין דיהיידרעישן. און אפילו די וואס האבן שוין ארויסגעשיקט די קינדער אין קעמפ זאלן נאכשיקן באטלס, טראגטס זיי נאך באטלס, ס'איז זייער וויכטיג.

איז אסאך מער א מכובד'יג פלאץ. עניוועי, איז די ער הייסט מרדכי האלפערן, די פאליס זענען יעצט ביי אים אין שטוב, מ'האט ארויסגענומען אלעס וואס מ'האט געטראפן, איז קודם כל וויל איך זאגן איין זאך זענען אלע רשעים גלייך, ס'איז דא די דער עקשטיין, דער פלעגט אריינכאפן זיך אין רבנישע הייזער, און די ערשטע זאך וואס ער האט געטון איז, איז ער האט ארויסגענומען די אונטערהויזן פון די פרויען. פרעמדע פרויען פרעגן וואס קוקסטו אויף אונזער אונטערהויזן ווייל אונטערהויזן זייער א פרייוועט זאך אמאל איז נישט אזוי קלין דא אביסל פלעקן פון דם נידות האט זי געפרעגט וואס טוט עטץ מיט מיין אונטערהויזן זאגן זיי ווילן קוקן אפשר האט זי באהאלטן דארט א ווידיאו סאו כ'זעה אז די ישראלים וואס זענען געגאנגען דארטן בודק זיין איז אנבעליוועבל ס'איז זיי האבן אויכעט באקוקט די אונטערהויזן. מיט אלעם, און זיי טרעפן דארטן אלע געלטער, דאלערס, הונדערטער, ס'א מחיה וואס דארט גייט פאר. יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך גרויסע זאכן וועגן בחורים יא גיין אין מיליטער נישט גיין אין מיליטער, ס'איז אנבעליוועבל, און לויט ווי איך זע די אידן פון לאנדן וואס זיי זאגן מ'וועט מוזן פארן אויף ארץ ישראל, לויט ווי איך זע וועט מען ארץ ישראל אויך נישט קענען פארן, כלל ישראל דארף זיך טרעפן באמת א פלאץ ווי זיי וועלן קענען גיין, ווייל ס'איז ריעלי נישט צו פארשטיין.

ארגון ארצי לשמירת גדרי קדושה בארץ הקודש, ביי די וועי איך האב אים געוואלט זאגן ס'מיינט גארנישט, ס'קען מיינען ער אליין קען דיר אויך שטופן אריין אין תחת אריין, דאס איז די ארגסטע חברה וואס איז דא, אבער מיר מוזן דאך עפעס טון, בקיצור טאמער איז דא תלונות זאל מען קאלן אפס שתיים זירא טו פייוו טרי סעווען סעווען סעווען ניין טרי מ'וועט זעהן וואס ס'וועט געשעהן זעהן צו ס'וועט עפעס העלפן, אבער איך קען דאך די אלע משמרת הפיפיק חברה דאס איז די גרעסטע גענגסטערס אזוי ווי ביי אונז דא אין וויליאמסבורג יצחק שטערן,

זיי. איז אלעס אביסל געבויט מער אויף אמון, טראסט, אונז טראסט מיר קיינעם נישט, אונז ווייס מיר אפילו סאטמאר רבי אהרן און זלמן לייב וואס זענען זיך מייחד מיט א יונגעל אין א מקוה איז זיכער געווען א בעילת באה, אבער דאס איז א זאך וואס עס דארף נעמען אביסל א לענגערע צייט אריינצוגיין דערין, ס'איז נישט אויף די וואך געמאכט דער שיעור, אבער ווער ס'קען היברו קען עס ליינען, כ'האב עס ארויפגעשטעלט, און מען דארף וויסן מען דארף וואטשן די קינדער, מען דארף יעדע סימן וואס מען זעט אויפן קינד, עווערי סימן דעט. יו סי, סיי אין עסן, סיי אין שלאפן, סיי אויף די מוד פון די קינד, סיי ס'האט מורא פאר איינעם, זענען מיר שוין דאס אלעס דורכגעגאנגען אסאך מאל, עני שינוי דעט יו סי אין די טשיילד, יו שוד סוספעקט דעט די טשיילד איז ביאינג בוליד און טאטשד, און ס'איז דא נאך א מורא'דיגע מעשה וואס איז יעצט געווען, אז ס'איז געווען אין א גן ילדים, אין א גארטן, דאס טייטש אין א קינדערגארטן, איז געגאנגען א טיטשער און זי האט געשלאגן דאס קינד, און אלעס איז דאך דא אויף ווידיאו, האט מען זי גראדע איינגעזעצט. א עובדת בגן ילדים סטרה לפעוטה, געגעבן א פראסק פאר א קינד קשרה לכיסא, זי האט צוגעבינדן די קינד צו א שטול, צום בענקל, ונעלמה, זי איז זיך אוועק געגאנגען, אבער אלעס איז דא א ווידיאו, ס'איז גארנישט, די סאקמערע קאקמערע חברה זענען שוין געגאנגען געבעטן ביים גאווערנער מען זאל אראפ נעמען די ווידיאוס פון די סקולס, און ס'איז נישט דא קיין פאנדס פאר דעם, ס'איז דא פאר אלעם, מ'דארף זיך נישט זארגן. א גוטן און א פרייליכן שבת.